זיי זאגן דער הייליגער חתם סופר איז אמאל צוגעקומען צו אים א איינער א אינגאטש, א גרויסער אינגאטש, און ער האט געזאגט פארן הייליגן חתם סופר אזוי, איך בין א ערבה, אין בו לא טעם ולא ריח, דער רבי איז די אתרוג, יש לו טעם וריח, אבער ער זאגט פאר חתם סופר, פונקט ווי אן דעם רעבן איז נישטא קיין אתרוג, אן מיר איז אויך נישטא קיין ערבות, נישטא קיין ד' מינים. אזוי האט ער געזאגט פארן חתם סופר. האט דער הייליגער חתם סופר געענטפערט, אמת. אבער דו ווייסט אז דער ערבה אין בו לא טעם ולא ריח כל זמן ער איז א גאנצע וואך מיט גוטע אידן מיטן אתרוג און די הדסים מ'קושט אים מ'איז אים מנענע אלץ איין מאל הושענא רבה גייט ער ארויס אליינס מיט נאך פינף חברים ווי אים קלאפט מען זיי אויף דער ערד פינף חבטות על גבי קרקע נאר מען זיצט צוזאמען מיט אידן מען זיצט צוזאמען מיט גוטע אידן מען דאווענט דאן מיט גוטע אידן מועדי השם מקראי קודש מיט א ווארעמקייט די שם משמואל זאגט א מורא'דיגע ווארט די גמרא זאגט אין עבודה זרה דף ג אלע געדענקען די גמרא אז די גוים זאגן פארן אייבערשטן פאר אונז האסטו נישט געגעבן קיין מצוה פארוואס אונז זאגט דער רבונו של עולם מצוה קלה יש לי וסוכה שמה כל אחד ואחד גייט יעדער איינער ארויף בראש גגו און מאכט זיך א סוכה און לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה און די גמרא ווייטער ממשיך

דאס איז די חמה מנרתיקה, דאס איז די לימוד זכות פאר אידן, אידן זיצן מיט א ווארעמקייט, מיט א שמחה, מיט א ושמחת בחגיך, שטייט אין קול אריה אז תשובה מאהבה, זאגט די קול אריה דאך זדונות נעשה לו כזכיות, יא? זאגט די קול אריה אויף דעם צאלט מען שכר אויף די וועלט תשובה מאהבה, וואס איז? ס'איז דאך שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, זאגט ער אבער היות אז דורך תשובה מאהבה ווערט דאך די עבירות כזכיות, איז דיו לבא מן הדין להיות כנדון, אויף עבירות צאלט מען אויף די וועלט, איז דאך זדונות נעשה לו כזכיות דארף מען אוודאי צאלן אויף די וועלט. זאגט ער איז ממילא ווען מען טוט תשובה מאהבה די שכר אויף די וועלט, אידן זיצן צוזאמען פאר הושענא רבה מען ווערט נתעורר לתשובה,

מיר האבן צו אנשליין געזאגט רבי נפתלי נוסבוים האט מיר געזאגט אז ער האט געזען דעם בריוו ער האט געזען דעם בריוו א בריוו ר' מענדל פאביאניצער וואס איז געווען א ברודער פון שפת אמת א ברודער פון אמרי אמת א ברודער פון אמרי אמת א זון פון שפת אמת און האט איז געווען אין מיטן קריג אין מיטן מלחמה אינמיטן מלחמה, מ'דארף דאך נישט מסביר זיין, יא? ער שרייבט אין בריוו, ער האט געזען זיין טאטן אין חלום, געפרעגט, טאטע, געב א קוק וואס דא טוט זיך דא, וואס טוט זיך דא, אינמיטן שואה, וואס טוט זיך דא טאטע, קענסט נישט עפעס טון דארטן, וואס טוט זיך דא? האט דער שפת אמת אים געענטפערט, ס'איז א גזירה, א גזירה, א גזירה, נאר איין זאך האט ער געזאגט, לימוד תורה ברבים, דאס קען מבטל זיין די גזירה. האט גלייך ר' מענדל ארויסגעשריבן דעם בריוו, דאס האט מיר געזאגט ר' נפתלי נוסבוים האט געזען דעם בריוו, ער האט ארויסגעגעבן די בריוו צו אלע מחנות דארטן, צו אלע מחנות, אז וואס זיין טאטע האט אים געזאגט נאר לימוד תורה ברבים. מען זיצט צוזאמען פאר הושענא רבה, התעוררות ברבים, דאס איז די זויון זצל קען זיכער שכר אויף די וועלט, אם ירצה השם, אבער נאר מיט א שמחה רבותי, נאר מיט א שמחה, און געדענקען איידער מען רעדט א אידיש ווארט, זאל מען געדענקען דעם דאורייתא, עס איז נישט יעצט נישט קיין זמן פון דרשות, עס איז געווען א זמן לערנען און דאווענען מיט א שמחה ושמחת בחגך, מיט א שפרינג, ווי אונז האבן שוין געשמועסט די לשונות פון די ראשונים. איז א לשון הבטחה, והיית אך שמח, דאס איז הבטחה, וואס איז די הבטחה? זאגט דער אברבנאל זאגט, רשי זאגט אויך, והיית אך שמח, זאגט רשי, אין זה לשון ציווי, לפי פשוטו אין זה לשון ציווי אלא לשון הבטחה. ושמחת בחגך איז א ציווי, והיית אך שמח איז נישט קיין ציווי, דאס איז הבטחה, אבער רשי זאגט נישט אויף וואס, דער אברבנאל זאגט אויף וואס, להבטיחו, שאם ישמח ויגל בחג הסוכות, יהיה שמח וטוב לב כל השנה, להבטיחו, איז ממילא דארף מען אריינכאפן, אריינכאפן וואס איז געבליבן דא אין סוכות, דעם הבטחה, להבטיחו שאם ישמח ויגל בחג הסוכות יהיה שמח וטוב לב כל השנה, אפלאזן אלע באבע מעשיות, זיין פרייליך מיטן בורא העולם, מיט די אבן עזרא טייטשט אויך די זעלבע זאך, ער זאגט שטייט דארט ושמחת בחגך,

נו, פרייליך, ממילא איז, ושמחת בחגך, דערמיט שטייט שוין אין פלא יועץ ברענגט פון גורי אריזל, מיר האבן געשמועסט, אז שמי שיהא שמח וטוב לב, ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, ממילא נאר מיט א שמחה. אין יעדן מצב איז פאר מענטשן אמאל שווער צו זיין מיט שמחה, זאגט דער בני יששכר והיית אך שמח אך איז א מיעוט, מאך די מיעוט, מאך וויפיל דו קענסט, קנייטש אן די באקן, מאך אביסל פרייליך, מאך זיך אביסל, אביסעלע, מאך זיך. די וועלט זאגט א ווערטל, וואס מאכסטו? די וועלט זאגט אז, שטייט אין פרשת ראה שטייט, לא תעשון כן לה' אלוקיכם.

איז עס ק נ, עס איז מוחק את השם. ק ו, לא תעשון כן לשם אלוקיך, מאך נישט קיין ק נ, אזהרה למוחק את השם. אזהרה למוחק את השם. אבער דאס זאגן מיט א שמחה, מיט א שמייכל, מיט א געזאגט ושמחת, והיית אך שמייכל שטיי בשוב, אפילו א פאלשע שמייכל, שטענדיג פרייליך. יא די זאגט די צדקת יוסף, די זאגט אז מיר גייט טאנצן שמחת תורה, מיט די סיום התורה ווי עס שטייט די לעצטע ווערטער לעיני כל ישראל. לעיני כל ישראל, וואס זאגט רשי הקדוש? שבירת הלוחות, וואס שטייט דארט? דאס איז די מאן די שבירת הלוחות, וואס שטייט דארטן ואשברם לעיניכם. ואשברם לעיניכם, דאס מיינט לעיני כל ישראל, ואשברם לעיניכם. האסט נישט געהאט מיט וואס צו מסיים זיין די תורה שמחת תורה, נאר שברי לוחות. האט מען צעבראכן די לוחות לעיניכם. האסט נישט געהאט עפעס אנדערש מסיים זיין די תורה. טאנצן מיט די תורה. די יא, די תורה זאגט דארפסט וויסן אפילו די שברי לוחות, די צוקלאפט, צוקנאקט, אין רוחניות, אין גשמיות. טאנץ מיט די תורה לעיני כל ישראל. טאנץ! שברי לוחות, טאנץ! טאנץ מיט די תורה. שטייט לקח את ספר התורה הזה, שטייט אין פרשת וילך, ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' אלוקיכם, והיה שם בך לעד, כי אנכי ידעתי שטייט שפעטער, כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה. חזל זאגן ס'ליגן דארטן די ספר תורה, לוחות ושברי לוחות. מצד ארון ברית, שוין געלעגן דארטן לוחות ושברי לוחות.

האט געזאגט אז איך וויל וויסן צו ס'איז אמת'ע גראז צו פאלשע, וויאזוי ווייס איך? וויאזוי ווייס איך צו ס'איז אמת'ע צו פאלשע? אויף איין סימן. טאמער זעה איך ס'איז אביסל אראפגעריס, ארויסגעריסן, אביסל פארפוילט, אביסל איז געל, דאס איז אמת'ע. אויב ס'איז אינגאנצן גרין, דאס איז סינטעטיק, ס'איז פאלש. ס'איז פאלש. אז נאר עליות, דאס איז נישט דא. דא קען דאס נישט זיין אמת'דיג. א מענטש איז דא מיט עליות מיט ירידות. די חכמה איז שטענדיג ביי ירידה כמו בעליה. שטענדיג זיך וויסן זיך צו שטארקן.

ווייל די קללה איז געקומען אויף וואס איז געקומען די קללה שטייט אין תורה תחת אשר לא עבדת את השם אלקיך בשמחה מ'האט זיך געדרייט פארכמורעט פארוואס איז געווען זאגט דער צדיק חזקו וואס איז דאך סוכות סוכות איז דאך ושמחת בחגיך דעמאלטס דעמאלטס איז דער זמן וואס אלצדינג האט אן עליה וואס אלס האט א תיקון אבער אבער זיך געבן טאקע א שטארק מיט דעם מיט אן אמת'ן אין אזוי מיט א ריכטיגן שטארק זיך געבן א שטארק מיר האבן געשמועסט אז ס'איז געווען א דין תורה ביי רבי ניסן קרליץ אויף א עלעוועיטאר, ס'איז אריינגעגאנגען אין עלעוועיטאר, א עלעוועיטאר וואס מעג פארן פיר מענטשן, און ס'איז געפארן דארטן, אריינגעגאנגען זעקס חברה, און די עלעוועיטאר אינמיטן איז ארויפגעפארן און האט זיך צובראכן, איז געווען א דין תורה דא אין בית דין פון רבי ניסן ווער דארף באצאלן, איז געווען דיינים וואס האבן געזאגט ווער דארף באצאלן, די לעצטע צוויי, אה? ס'מעג אריינגיין נאר פיר. ווי זיי זענען אריינגעגאנגען נאר צוויי, וואס זענען נאך צוויי, נאך צוויי, זיי דארפן, אן אנדערע דיין האט געזאגט אז אלע זעקס דארפן באצאלן, פארוואס, די גמרא אין בבא קמא דף י', כגון פפא בר אבא דארטן ביי די מעשה מיט די באנק, יא די באנק, אלע דארפן באצאלן, ר' ניסן האט זיי געזאגט, חברה, קיינער דארף נישט באצאלן, נאר איינער, ווער? דער וואס האט געקוועטשט דעם קנעפל אין עלעוועיטאר זאל ארויפפארן, פארוואס? ווייל צו שטייען זעקס מענטשן אין עלעוועיטאר איז עס נישט מזיק, דער וואס האט געקוועטשט די קנעפל ער איז די אדם המזיק. ער איז די אדם. רבותי, רבי ניסן האט עס געפסקנט אויף חושן משפט, מען קען דאס היינט זאגן אויף אורח חיים אויך, אז רבי ניסן האט געזאגט אז דער וואס קוועטשט, נאר דער וואס קוועטשט די קנעפל, אן קיין קנעפל איז גארנישט געשען. די זעלבע זאך אין אורח חיים, שטייסט אין א סוכה, בצל כנפי השכינה, קומט הושענא רבה, שמיני עצרת, אויב דו וועסט נישט קוועטשן קיין קנעפל איז גארנישט געשען. דו מוזט קוועטשען דעם קנעפל, זיך געבן א שאקל, קומט הייליגע טעג, טעג וואס מען איז שוין אין הייליגע טעג, עס קומט פייערדיגע טעג, גיב זיך א גוטן קנעפל, גיב זיך אז נישט איז גארנישט הולך וסובב הולך הרוח און סובב והולך מצפון לדרום און גארנישט מיט גארנישט, דו ווילסט דאך זאל עפעס ארויסקומען זאל בלייבן ביי דיר, איז גיב זיך א שאקל. און אזוי גייט מען אריין רבותי אין טעג וואס איז בוערים באש, טעג פון פייער. וואס איז ידוע וואס שטייט אין זוהר הקדוש אז הושענא רבה געבט מען איבער די קוויטלעך און ביז דעמאלטס זאגט דער זוהר הקדוש קען מען אלץ משנה זיין לטובה ולברכה ביז ווען מען געבט איבער די קוויטלעך קענסטו אלעס אלעס דרייען אלעס דרייען פונקט ווי מ'האט געשמועסט נאך אמאל אויף הושענא רבה דארף מען זיך גוט געדענקען אז דאס איז א קאראוואן היינטיגע א קאראוואן איז דאך דא ארון קודש אין אין אין ברענגט אונז א קאראוואן א בית מדרש א קאראוואן א בית מדרש איז דא ארון קודש אין קאראוואן און די קרעין האט אים געברענגט, די מנוף האט געברענגט דעם קאראוואן, און איינער שטייט אונטן און שרייט, די גבאים שטייען אונטן און זאגן, שרייען רעכטס, אביסל לינקס, פאראויס, ארונטער, ביז מ'האט אראפגעלאזט דעם קאראוואן, די קאראוואן איז געווען אונטן, און דער מרא דאתרא, וויי וואס האבן זיי געמאכט, די ארון קודש אויף די אנדערע זייט, די ארון קודש אויף די פארקערטע זייט, די ארון קודש צד מערב, וואס האט מען געמאכט דא? דיזיינער האט געשריגן וואס איז די פראבלעם לאמיר אנהייבן צו שרייען רעכטס לינקס זיי זאגט יעצט קענסטו שרייען צום לאמפ קענסטו יעצט שרייען ווען ס'איז אין די לופטן דעמאלטס קענסטו שרייען רבותי יעצט איז עס אין די לופטן און ס'איז נישט סתם אין די לופטן די שלט איז ביי דיר אין די הענט די שלט איז ביי דיר אין די הענט מ'האט דיר געגעבן א טאג הושענא רבה צו שרייען צו זיך מאכן א זיס יאר מ'האט אונז געגעבן ביי אונז אין די הענט ווי וואס איז וואס איז ביי אונז אין די הענט דאס שטייט אין זוהר הקדוש זוהר הקדוש זאגט תנינן רבותי די לשונות אין זוהר הקדוש וואס מ'ליינט פאר דאס איז לשונות און וואס שטייט אין תיקון ליל הושענא רבה וואס די גאנצע עולם האט עס וואס מען זאגט עס נאך תהילים איז איינע פון די זאכן וואס שטייט דארט תנינן דאס הייסט דאך יום ערבה הושענא רבה הייסט ערבה וואס הייסט עס ערבה זאגט דער זוהר הקדוש ערבה ערבה דדמיא לשפוון ערבה איז פונקט די ליפן ווייל הכי ודאי בהאי יומא בשפוון תליא דער טאג דאס איז זיכער אז דער טאג ווענדט זיך אין איין זאך אין ליפן ליפ. וואס הייסט דאס ליפ? וואס איז דאס ליפ? דער שפת אמת זאגט א מורא'דיגע ווארט. הערט גוט. אז דאס טייטש, וואס ליגט דא ביי אונז אין די הענט? ווייס נישט, מיר, מיר איז דאס מורא'דיג מחזק דער, דער שפת אמת. מורא'דיגע חיזוק. שרייבט עס אין סוכות תר"מ. ער זאגט אין די גמרא ידוע דער טאג הייסט יום ערבה. יום ערבה הייסט דאס אין די גמ'. וואס איז ערבה? וואס האט געמאכט די ערבה? די ערבה איז אין בה לא טעם ולא ריח. וואס מאכסטו פון אים אזוי גרויס? מאי חביבותם פרעגט דער שפת אמת. ערבה איז אין בה לא טעם ולא ריח, ס'איז נישט מרמז אויפן צדיק. ס'איז בכלל נישט מרמז אויפן צדיק. און וואס מאכסטו אים אויף אזוי גרויס? מה חשיבותם של אלו? זאגט די שפת אמת. די ערבה איז אבער דומה צו א מויל. אך הפה שעיקר כוחן של ישראל הקול קול יעקב. זאגט די שפת אמת אזוי. ס'קומט א צדיק, יש בו טעם וריח. א ערליכע איד דאווענט, א ערליכע איד יש בו טעם וריח, זאגט ער אוואדע, אוואדע איז די קולות פון צדיקים עולה למדריגות רבות יותר, אוואדע איז ער איז דאך צדיק, אבער ביי זיין תפילה איז דא אריינגעמישט אויך מעשים טובים, ס'איז אריינגעמישט אויך מעשים טובים. קומט איינער ווי מיר און שרייט געוואלד רבונו של עולם איך האב נישט קיין טעם כ'האב נישט קיין ריח איך האב אבער איין זאך האב איך וואס האב איך א מויל און איך שריי דיר מיטן מויל איך ווייס איך האב נישט קיין טעם איך האב נישט קיין ריח אבער איך האב א מויל מיטן מויל שריי איך זאגט דער שפת אמת דאס איז ערבה לפניו יתברך ס'איז זיס ער בעט נישט בזכות דעם בזכות דעם איך ווייס איך האב גארנישט איך בעט דיר מתנת חינם ערבה איך בין א לא פה ולא טעם ולא ריח אבער ערבה איך האב א מויל און דא שריי איך בכח מתנת חינם זאגט ער זייער ערב לפניו יתברך ס'איז ביים אייבערשטן זיס, ער בעט זיך ווען ער דארף צו גיין צו א טאטן, זאגט דער שפת אמת, דערפאר הייסט עס הושענא רבה, פארוואס הייסט עס הושענא רבה? ווייל דער טאג קען ארייננעמען די גרעסטע שפל ווייל א מויל האב איך, אפילו איך בין א שפל, אבער א מויל האב איך, ס'איז ערב לפניו יתברך, אין בו לא טעם ולא ריח, אבער ס'איז ערב, דערפאר הושענא רבה זאגט ער ס'איז רבה לשפלים ביותר, לדורות השפלים ביותר, דער טאג איז די טאג.

נו, וויפיל דארף מען אריינכאפן אין אזא טאג וואס מען גיבט אריין פאר יעדן איינעם, ווי פלעגט עס רבי שלמה זלמן אויערבאך מגדיר זיין, הליכות שלמה, ער זאגט אז אז אז מען ווייסט מלכותא דארעא נאך א גזר דין, דאס זיין די גרעסטע גזר דין, מען קען שפעטער אריינגיבן א חנינה, דאס איז הושענא רבה, און הושענא רבה זאגט דיר, רבונו של עולם ס'איז ביי דיר אין די הענט, דו האסט געמאכט א חנינה, דו וועסט שרייען, דו וועסט עס מאכן. דו וועסט עס מאכן די זאך. און פאר דערפאר. פאר דערפאר. מען דערציילט נאך ביים הייליגן קארלינער רבי ר' אברהם אלימלך איז אמאל אריינגעגאנגען אין קארלינער בית מדרש ס'איז געווען פארן קריג און האט געטראפן צוויי אינגעלייט רעדן ס'איז געווען ס'איז געווען הושענא רבה נישט ביים דאווענען נאכן דאווענען האט ער געטראפן צוויי אינגעלייט רעדן איז ער צוגעגאנגען צו זיי האט זיי געזאגט איך פארשטיי אז די שמועסן זענען זייער וויכטיג הא איך פארשטיי די שמועס איז זייער וויכטיג אבער בעסער ווען איר מאכט עס ביי כל נדרי נישט יעצט בעסער ווען איר מאכט עס ביי כל נדרי נישט יעצט, יעצט ווען מען גייט דא איבערגעבן די צעטלען וואס מען האט דיר געגעבן די חנינה צו קענען זיך שאפן א גוט יאר, און בעסער מאכט עס כל נדרי נישט יעצט. סמך לדבריו זעהן מיר אין ראשונים, אין ראשונים שוין רוקח רבותינו ראשונים זאגן אלע געדענקען די גמרות, די גמרא איז פארנומען מיט עיבורא דירחא, מען האט מעבר געווען די חדשים מיט אלץ דינג, וואס איז מ'האט אכטונג געגעבן אפאר זאכן לא אד"ו ראש, א' ד' ו' טאר נישט פאלן ראש השנה. לא בד"ו פסח ב' ד' ו' טאר נישט פאלן פסח, מען האט אכטונג געגעבן ס'טאר נישט פאלן ראש השנה און אלץ דינג געדרייט, וואס איז איר ווייסט וואס די חשבון איז? וואס איז די חשבון? ווייל איין זאך האט מען געדארפט אכטונג געבן וואס? ווייל יום ערבה זאל נישט פאלן שבת, די גמרות איבעראל הושענא רבה טאר נישט פאלן שבת, ראש השנה קען פאלן שבת אפילו מ'וועט נישט נעמען קיין שופר, סוכות וועט פאלן שבת אפילו מ'וועט נישט נעמען קיין לולב, אלץ וועט פאלן, הושענא רבה טאר נישט פאלן שבת, פארוואס זאגט דער רוקח, מפני כי היו בוכים ומתחננים, הושענא רבה האט מען געוויינט און מתחננים על המים, לכך לא יתכן בשבת דאס טאר מען נישט מאכן שבת רב'ס נגלה, ראש השנה וועט פאלן שבת וועסט נישט נעמען קיין שופר, ס'איז בסדר ס'האט נישט געשטערט פאר חזל, סוכות וועט פאלן שבת וועסט נישט נעמען קיין לולב האט נישט געשטערט פאר חזל, הושענא רבה זאל נישט פאלן שבת ווייל הושענא רבה דארף מען וויינען. וזה לא יתכן בשבת. איז עס ממש ווי ער האט געזאגט די קארלינער, בעסער ווען איר מאכט עס כל נדרי, כל נדרי וואלט מען נאך דאס, יעצט נישט, יעצט דארף מען וויינען, יעצט דארף מען אויסנוצן יעדע מינוט, יעצט אויסנוצן יעדע מינוט, יעצט זאל ווערן אויסגענוצט נאכן פייערן אזא טאג. עס איז געווען א א איד האט געהייסן רבי יאסל ברין, ער איז געווען א גרויסער מקורב ביים הייליגן דברי חיים ביים צאנזער רב, ער האט א שידוך געטון אינמיטן זומער, און ער האט עפעס נישט דורכגעקומען מיטן מחותן, עס איז געווען עפעס לעבעדיג אויפן נדן,

מיט דעם פאררייכערט דעם לולקע, און ער איז געווען אזוי אויך איז עס אראפ אויף רבי יאסל צוגעגאנגען האט געזאגט ער האט א פראבלעם דא מיטן מחותן, ער ווייסט האט ער אים געזאגט וואס, האט ער אים געזאגט מיטן נדן, שרייבט ער דארטן אז די צאנזער רב האט אים אנגעכאפט דא ביים בלוזקע ביים העמד, דא סימן נגד הלב, האט אים געגעבן אזוי א צושאקל, יאסעלע! דו ווייסט ווי מען האלט יעצט? האט ער אים געזאגט, אים געגעבן אזוי א צושאקל, דו ווייסט ווי מען האלט יעצט? ס'איז געווען א ראש השנה, ס'איז געווען א יום הקדוש, און יעצט האלט מען דא ביים לעצטן טאג וואס מען גיבט איבער די צעטלען, יעצט דרייסטו א קאפ מיט דיינע דינגען, אזוי האט ער אים ארויסגעשיקט פון צימער. רבותי די הייליגע צאנזער רב, די זעלבע צאנזער רב וואס האט ערב סוכות צושפרייט מיליאנען אויף צדקה, ס'ידוע די גאנצע מעשה מיט די דרײַ טויזנט רייניש וואס ער האט צוטיילט דארטן, דורך גאנצע וואס ער דערציילט, ס'וואלט זיך געפאסט צאנזער רב זאל אים זאגן, וואס איז פראבלעם, נדן? איך וועל דיר באצאלן, גיי. ניין ניין, האט אים געעפנט דעם קאפ, ווי ליגט דיין קאפ יעצט רבונו של עולם, האט אים געעפנט, ווי ליגט דיין קאפ יעצט, בעסער מ'מאכט זיך כל נדרי נישט יעצט, הושענא רבה. אויסנוצן יעדע מינוט, דאס איז די יסוד הדברים אין אזא הייסע טאג וואס מען האט אונז געגעבן הושענא רבה אויף גרויסע ישועות, ווי די צאנזער רב געזאגט טאקע הושענא רבה דרײַ פירושים, הושענא רבה דו גרויסער העלף צום אייבערשטן, דו גרויסער העלף, הושענא רבה העלף דעם גרויסן בני בכורי ישראל, העלף דעם גרויסן, הושענא רבה געב א גרויסע ישועה אויב איז א גרויסע ישועה כלל ישראל דארף צו האבן און ממילא יעצט די צייט מיט א שמחה אויסנוצן ברענגט דארטן דער רבי שלמה זלמן אין הליכות שלמה שרייבט ער דארטן ער איז שוין געווען א עלטערע איד דעמאלטס ער האט א פסק אז ער שרייבט מתחילת ליל הושענא רבה פון אנהייב נאכט היתה הנהגת רבינו באימה ויראה כבימים הנוראים ס'איז געווען פון אנהייב נאכט איז געווען פון ימים נוראים און בשעת צאת הלבנה

הערט א ספר חסידים, ספר חסידים זאגט וואס טוט זיך אין בית החיים אין דעם טאג, אין בית העלמין, איר הערט, ספר חסידים זאגט אזוי, ויש לילה, ס'איז דא עפעס א נאכט, שהנפשות יוצאות מן הקברות, ווען איז דאס כגון בליל הושענא רבה, יוצאות ומתפללות זיי גייען ארויס דאווענען, הערט וואס זיי גייען דאווענען, וכבר הלכו שניים זאגט די ספר חסידים אין תנ"ב וכבר הלכו שניים והחביאו עצמם בבית הקברות הושענא רבה ביינאכט,

ווייל די די יענע צוויי פון פאראיאר האבן שוין מגלה געווען אלא כל אחד ואחד יתפלל בקברו שלא ישמעו החיים ויגידו לעם ווייל זיי האבן געוואלט אז מען זאל נישט וויסן די לעבעדיגע זאלן נישט וויסן ווען ער וועט פונקטליך רבותי אין בית החיים דארף מען דא דארף מען ווי יעצט בעטן רחמים שלא יגזור מיתה על החיים נו נו מען בעט דארטן וואס דאווענען זיי ווייל די וועלט זאגט אז ס'געווען עפעס אמאל א אינגל אויף א דאך אויפן זעקסטן שטאק ס'געווען א דאך פון רעפים דו ווייסט אויפן רוף און מען זאגט א שאטן א שיפער דאך א שיפער דאך אויפן זעקסטן שטאק און א קליין אינגל דרייט זיך דארטן פרייט זיך פרייט זיך אונטן איז געווען צוגעגרייט דאקטוירים מיט מאדראצן אלס איז געווען צוגעגרייט דאקטוירים מיט מאדראצן אין די רגע וואס ער פאלט אום און ער דרייט זיך פרייט זיך כאילו נא יאו יאו אונטן צוגעגרייט דאקטוירים זאגט די זעלבע זאך די נשמות זעען אויבן וואס טוט זיך אויבן ספרי חיים וספרי פתוחים זיי זעען דא דרייט מען זיך, איך דריי זיך ווייס זיי האבן זיך פארהאן א גאנץ יאר, פארשטייט, אבער ארום און ארום, דארטן, דארטן מלאכים יחפזון און דארטן זענען זיי מתפלל שלא יגזור מיתה על החיים, דארטן א געשריי, ווי זאגט דער שפת אמת מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, מיט די ממית ומחיה איז ראש השנה יום כיפור, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, ומצמיח ישועה דאס איז סוכות, ולכן שואגים הושענא, וכל המשפט בראש השנה איז להצמיח ישועה זי ע. איז די טעג מען שרייט, אבער רבותי דאס איז נישט טעג פון זאגן שואגים הושענא מען שרייט, טעג פון א געשריי דער שפתי צדיק ברענגט פון חידושי הרים ברענגט ער אזוי אז די חידושי הרים זיין זיידע זאגט אזוי אז ביי נערה המאורסה האט מען געטראפן אז זי איז חייב א עונש פארוואס וואס שטייט אין תורה טאמער ס'איז אין פעלד איז זי פטור פון מיתה, די נערה המאורסה, פארוואס ווייל צעקה הנערה המאורסה ואין מושיע לה, ווי איז זי חייב מיתה נאר אין שטאט, פארוואס? ווייל על דבר אשר לא צעקה, פארוואס איז זי חייב סקילה על דבר אשר לא צעקה, זאגט די חידושי הרים אז מען זעט פון דא אז איינער וואס קען שרייען און שרייט נישט, איז דאס נישט קיין אונס, ווערט עס א רצון. אין עס קען שרייען אין שרייט נישט דאס נישט קען אונעס אין זאגט אין זאגט דאס שרייען א מויער די געלושן איז דער חיים תיקני חזאל דאס צו וויסן אז אין דעם טאג האט מען מתקן ווען שכל איש איז ישראל איצא קייום אוי שאנו זאגט דאס שרייען מות מתקן ווען א יעדע איד זאל היינט שרייען אוי שאנו איז נמאש מאש אים איצא קיאנער אוי בוודאי איז די טאטש איז אטא מען שרייען פון די זיכער ענטפערן אז די שרייען האט מען די זיכער ענטפערן ווען מחייב זאגט ער כל איכות ליצויק ווען מחייב כל איכות ליצויק אף שאינו יודע מאי צריך ומה חסר לו זאגט דער חידושי הרים א יעדער איינער מחויב צו שרייען אין דעם טאג הושענא אפילו ער ווייסט נישט וואס פעלט אים ווי זאגט ער בעסער זאלסט נישט וויסן ס'דא אסאך וואס האבן יענע יארן נישט געוויסט הושענא רבה וואס צו בעטן איר פארשטייט זאגט ער מחויב כל אחד לצעוק אף שאינו יודע מאי צריך ומה חסר לו אף על פי כן יצעק סתם הושענא גיב מיר א געשריי טעג פון א געשריי יעדער איינער ווי עס זאגט די ארי הקדוש ראש השנה איז צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים

דאס איז ביי אונז אין די הענט די שבת. ממילא גיט מען זיך א שאקל, א ריר. און די טענער וועלן אריינגיין אין א פאר אינגעלייט, רעבעלע רוט, יאר ליל הושענא רבה. און אויף נאכט זיי האבן גערעדט מיט אים. זיי זענען צוגעגאנגען און ווילן דברי חיזוק. האט ער זיי געזאגט, חברה, יעצט שוין געווארן נאכט, נישט קיין דברי, נישט קיין חיזוק, חברה, הושענא רבה תהילים, יעצט שרייט, יעצט שרייט מען. מסתמא וועגן דעם זיצט מען יעצט אנדערנאכט. א נאכט פריער, איך פארשטיי, יעצט נישט קיין דברי, נישט קיין חיזוק, יעצט א געשריי. ער זאגט א אינטערעסאנטע זאך, ער טענה'ט, רב שלום זלמן, אז איר ווייסט אז אין נגלה איז דער טאג הושענא רבה ווערט נישט דערמאנט אלס יום הדין. אין נגלה ווערט עס דערמאנט, ס'איז דא א אין מדרש שטייט א שטיק יום כיפור, וואס שטייט די פוסקים ברענגען עס, די מטה משה ברענגט דאס אין תתקנז, ער ברענגט דעם חזל אז אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אני יחיד ואתה יחיד, אתן לבניך יום המיוחד לכפר בו עוונותם וזהו הושענא רבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אם אין כפרה לבניך בראש השנה, יהיה ביום הכיפורים, ואם לאו, יהיה בהושענא רבה. אין הלכה ווערט עס געברענגט אלס שטיק יום כיפור, דער מחבר ברענגט אין תרסד מרבין קצת בנרות כמו ביום הכיפורים, מרבין קצת בנרות, אבער אין נגלה ווערט עס נישט דערמאנט אלס יום הדין, יום הדין ווערט דערמאנט נאר אין נסתר אין זוהר הקדוש, דאס איז אין זוהר הקדוש וואס אונז זאגן מיר ליל הושענא רבה נאך תהילים, אוי און דארטן שטייט, א פחד אריינצוקוקן, אוי, דארטן שטייט אין זוהר הקדוש אז, זוהר הקדוש זאגט אז נאך האלבע נאכט, און בעיקר די ערשטע האלבע נאכט, די צווייטע האלבע נאכט זאגט די זוהר הקדוש קענסטו שוין זען וואס טוט זיך, די וואס מ'קען זען וואס שטייט אין רמא אז מ'זאל נישט קוקן, אויפן צל, אז מ'קען זען אויפן צל, טאמער די צל איז גאנץ, אלע בלייבן. חלילה וחס אז ס'פעלט, זאל די אייבישטער אפהיטן. דאס איז א זאך וואס אונז פארשטייען, דער רמא זאגט שוין אז אונז פארשטייען מיר נישט אין דעם צל, אונז האמיר נישט וואס צו קוקן ווייל קיינער פארשטייט נישט, רמא שרייבט מ'זאל נישט קוקן, כי היכי דלא ליתרע מזליה, אונז פארשטייען מיר נישט אין דעם. אבער בכל אופן זאלסט נאר וויסן אז אין צווייטער האלבער נאכט קען מען קען מען שוין וויסן, קען מען שוין וויסן וואס טוט זיך, און אין נסתר שטייט עס פאר, יא, זאגט דער רבי שלום זלמן פארוואס שטייט עס טאקע נישט אין נגלה? זאגט ער פארוואס שטייט נישט אין נגלה זאגט ער אמאל איז געווען ערנסטע מענטשן און אמאל האט מען דערציילט די אלע זאכן אין נגלה וואלט עס געקענט צודרייען דעם ושמחת בחגך עס וואלט געכאפט א פחד וואלט דער ושמחת עס קען אין דער מצוות היום ושמחת בחגך דערפאר האט מען עס באהאלטן אין נסתר ווער ווי לייגט מען עס אין נסתר ווער לערנט נסתר חסידים ואנשי מעשה נישט חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים זאגט חסידים ואנשי מעשה ווייסן מען קען טאנצן מען קען שמחתי מתוך יראתי יראתי מתוך שמחתי מיט א יראת שמים מיט א שמחה אבער אז מ'האט אנגעהויבן צופיל צו שפרינגען, האט מען מגלה געווען דעם גאנצן סוד. האט מען מגלה געווען דעם סוד דו זאלסט וויסן ס'איז הושענא רבה, און מ'דארף זיך, אין גמרא שטייט בחג נדונין על המים, אין גמרא ס'ווערט געברענגט על המים, אבער נישט די אלע זאכן אז ארום און ארום און ס'איז צו מבלזען, דאס דאס אלץ שטייט נישט דארטן. מיר האבן דא פריער דערמאנט דעם זוהר הקדוש, און יעצט דערמאנט אז נאך האלבע נאכט קען מען שוין וויסן, און דער טייטש איז, דער רקאנטי ברענגט אים אראפ, דער רקאנטי איז מסביר אויכעט, ער זאגט ווייל היות אז בחג נדונין על המים, איז די מלאכים קוקן אויפן צל, דער גייט לעבן, דארף מען נאך וואסער, דער גייט, וויפיל וואסער דארף מען ברענגען, וויפיל, איז דערפאר ציילט, די מלאכים ציילן דארטן וויפיל איז דא צל, און לויט דעם ווייסט מען וויפיל וואסער מען דארף צוגרייטן, אזוי איז ער מסביר דער רקאנטי. ער זאגט דארט אין פרשת שלח סר צלם מעליהם, סר צלם. אבער על כל פנים, איז דאס האבן מיר שוין געשמועסט אז די צל, אונז פארשטיי מיר נישט אין די צל, מ'ווייסט נישט, מען זאל נישט קוקן, אונז פארשטיי מיר נישט אין דעם, אבער די יסוד ושורש העבודה ברענגט, ברענגט דברי הארי הקדוש, אז לכאורה איז דא דא א סתירה, די ארי הקדוש פרעגט שוין א סתירה, אז דא שטייט אין זוהר הקדוש אז נאך האלבע נאכט קען מען שוין וויסן אז די עיקר איז די ערשטע האלבע נאכט, ווייטער שטייט אין זוהר הקדוש וואס דער זוהר הקדוש וועלן מיר אויך מארגן זאגן ליל הושענא רבה, עס שטייט אויך אין זוהר הקדוש, דער זוהר הקדוש שטעלט פאר דארטן וואס איז ראש השנה, אז דער מענטש טוט תשובה צורייסט מען, און ער טוט נישט קיין תשובה ווארט מען ביז יום כיפור, יום כיפור טאמער איז ער בסדר איז א זיס יאר, חלילה וחס עס שטייט אין זוהר הקדוש שטייט אז מען זאל חתמ'נען, אז דער רבוש"ע הייסט חתמ'נען, אז מען חתמ'נען חלילה וחס.

קריגן זיי עס אין די הענט, די צעטעלעך קריגן אלע מלאכים אלע ממונים די צעטעלעך אין די הענט, אלע קריגן, אבער זיי טוען גארנישט טון מיט דעם צו גארנישט, ווי זיי קריגן נישט ווי מען רופט עס די אקעי, זיי דארפן קריגן דעם אקעי, דאס קריגן זיי שמיני עצרת, און ביז דעמאלטס קענסטו אלץ אלץ צודרייען, דערפאר שרייט מען א גאנצע טאג הושענות, דערפאר ענדיגט מען תהילים א גאנצע נאכט, דאס טייטשט די עבודת ישראל דאס טייטש שמיני עצרת אז אין שמיני קענסטו עס אפהאלטן עצרת קענסטו דעמאלטס אפהאלטן דא אין דעם טאג וואס דו קענסט די גרעסטע ישועות אין דעם טאג די די אמרי אמת טייטשט אז איינע פון די שאלות וואס מען פרעגט א מענטשן אין הימל איז ציפית לישועה ציפית לישועה טייטשט די אמרי אמת טייטשט ציפית לישועה מען פרעגט אים זאג נאר הושענא רבה האסטו געהאפט אויף א גרויסע ישועה האסט מתפלל געווען פאר א גרויסע ישועה דו ווייסט אז די טאג איז מסוגל אויף די גרעסטע ישועות צפית לישועה, דאס איז די שאלה פון צפית לישועה אויף הושענא רבה, דו האסט געטוהן, געטוהן און געווארט הושענא רבה אויף א גרויסע ישועה, צפית לישועה, הושענא רבה איז דאך די זמן פון גרויסע ישועות וואס איז שוין אריינגעווארצלט אין דעם טאג, אין דעם טאג וואס יעדער איינער אויפן גרעסטן פארנעם, אויפן גרעסטן פארנעם. זאגט סאטמאר רב זכרונו לברכה. ידוע דארטן איז דאך געגאנגען א גאנצע טאג דארטן מיט די הושענות מיט די בכיות מיט שלש עשרה מידות מיט שופרות מיט עס האט זיך אפגעטון דארטן אוי אוי א יום כיפור א יום כיפור הלוואי זאל ביי אונז זיין יום כיפור ווי עס איז געווען ביי אים הושענא רבה אבער על כל פנים מ'איז דארטן געווען און עס איז געווען א יאר פונקט ווי די יאר עס איז געווען ערב שבת האט מען אויסגעקלאפט און עס איז געווען די זמן אז נשים זאלן ארויסגיין צינדן לעכט האט ער אויסגעקלאפט נשים זאלן ארויסגיין צינדן לעכט, אבער אונטן איז געווען עמך אזוי ווי מ'איז ווי א חומה, און מ'איז געשטאנען ארום סאטמאר רב, האט זיך די סאטמאר רב אויסגעדרייט מיט בכיות נוראות צו דעם עולם האט זיי געזאגט יא זיי זאלן ארויסגיין צינדן לעכט, אבער אליכם אישים אקרא, און דארטן האט ער געזאגט מיט מורא'דיגע בכיות א מורא'דיגע משל, ער האט געזאגט אזוי, ער האט געזאגט דעם עולם, עס איז געווען שוין דעמאלטס אזוי ארום דעם פארן שקיעה, יא? האט ער געזאגט אז עס איז געווען אמאל עפעס א שטעטל וואס האט ווידערגעשפעניגט אויף א מלך, ס'איז עובר געווען אויף א מלך, דער מלך האט געהייסן אויסווישן דעם שטאט, כליה אויפן גאנצן שטאט, אלע מענער זאלן אויסגיין, און דער שטאט נישט געוואוסט וואס צו טון, וואס טוט מען, זענען געגאנגען מברר זיין וואס, זיין טובי העיר געגאנגען מברר זיין, ביז זיי זענען געוואר געווארן אז ס'איז דא עפעס א טאג וואס געזעצליך דער טאג דרייט זיך דער מלך אין עפעס א גארטן, און דעמאלטס, ס'איז געזעצליך, און דעמאלטס איז בדיחא דעתיה, און דעמאלטס איז ער אויפגערוימט און פרייליך, און דעמאלטס איז דער טאג וואס מ'קען שאפן ביי אים א חנינה, א חנינה. האבן זיך גלייך די זיין טובי העיר צוגעשטעלט, זאגט ער, אין דעם פלאץ, אין דעם גארטן, אין דעם טאג, מ'האט געווארט אויפן מלך, אז דער מלך קומט דאך דא, מ'דארף דאך א חנינה, מ'דארף דאך ראטעווען די שטאט פון גזי. און מ'האט געווארט און געווארט און געווארט און ס'איז געווארן סמוך לשקיעת החמה וכבר שקעה חמה ועדיין לא בא, האבן זיי אנגעהויבן צו וויינען געוואלד אז דער מלך קומט נישט דא, אי וואס ס'וועט דא זיין, אי וואס וועט דאך, דער אייבישטער זאל אפהיטן, אמר פיקח שביניהם, האט געזאגט איינער א קלוגער דארטן, ער האט געזאגט. זאגט ער חברה, דער מלך היט אפ געזעצן, דער מלך היט אפ דעם חוק, אז דער מלך, אויב ס'איז א געזעץ אז דער מלך זאל זיין דא איז ער דא, נאר אלא מאי דו זעהסט אים נישט, ס'טייטש אז ער האט זיך פארשטעלט, ס'קען נישט זיין כבר שקעה חמה און ס'קען נישט זיין אז ער איז נישטא, ס'קען ער היט אפ די געזעץ, אלא מאי איז ער פארשטעלט און לאמיר געבן א געשריי, אדונינו המלך האב רחמנות אויף אונז, גיב א חנינה, גיב א חנינה און זאג האט ער געגעבן א געשריי מיט א געוויין, רבונו דעלמא כולא, דו האסט געזאגט הושענא רבה ביסטו דא, און דו גיבסט חנינה'ס ביסטו דא, און לאמיר געבן א געשריי, נאר וואס אונז זעען מיר נישט, אונז פילן מיר נישט, אבער א געשריי, הושענא והושיעה נא אבינו אתה, אבינו אתה א געשריי, א אמת'ע געשריי אבינו אתה, אויפן גרעסטן פארנעם א געשריי. אבער א אבער א געשריי. דאס איז ווי מען האט פריער געשמועסט, דאס איז צעקה, דאס איז א טאג פון געשרייען, וואס דער רוקח זאגט היו בוכים ומתחננים וזה לא יתכן בשבת, ווייל ס'איז נישט סתם געדאווענט, ס'איז א געשריי פון א געשריי איז דאס, וזה לא יתכן בשבת. וואס הייסט דאס א געשריי, דער עולם ווייסט די מעשה, אבער ס'איז כדאי אז אויף הושענא רבה זיך איבערשווענקען. א באקאנטע מעשה איז געווען מיט רבי שייעלע בארדאקער, ווען ס'איז געווען די עליה פון תלמידי הגרא, מ'ברענגט עס אין ספר פון רבי יוסף חיים זאנענפעלד, און דארטן שטייט די מעשה אז רבי שייעלע בארדאקער דארטן ארויפגעקומען איז ארויפגעקומען אויפן שיף און ער איז געווען מיט א זוהן מיט א טאכטער א בן יחיד א בת יחידה איז ארויפגעקומען מיט זיי און אינמיטן האט די שיף זיך צובראכן און האט געדארפט שווימען אין די וואסער ער האלט אין איין האנט א זוהן אין איין האנט א טאכטער און ער שווימט און שווימט און האט געפילט ער קען נישט ער קען נישט ער האט געפילט אז מ'איז אים ממשיך אזוי איז ווערן אלע דריי דערטראנקען. וואס טוט מען דא? האט זיך גלייך דערמאנט די משנה אז ס'איז א הלכה בן קודם לבת לכל דבר, בן קודם לבת, ממילא האלט דא א זון מיט א טאכטער, האט ער אנגעהויבן מקדים צו זיין פאר די טאכטער, אז ער מוז, ער קען נישט, אז טאמער נישט גייען אלע דריי דערטראנקען ווערן, ער מוז איינע אראפלאזן, רבותי איר פארשטייט וואס מען רעדט? א טאטע דארף אזוי זאגן פאר א טאכטער א מיידל, ער גייט איר אראפלאזן אין די וואסער, איר קענט פארשטיין גוט גוט אז ער האט נישט געהאט קיין טראפל כוחות, ווען ער האט נאך א טראפל כוחות פארוואס זאגט ער עס נישט פאר קיין טאכטער, יא? און ער האט אבער נישט געהאט קיין ברירה, האט געזאגט ער, און שוין, און ער האט אנגעהויבן אנצוגרייטן, און ער האט אנגעהויבן אזוי אראפצולאזן, אראפצולאזן, און זי האט געגעבן א געשריי, טאטע, אויף וועמען פארלאזטו מיך דא, אויף וועמען פארלאזטו מיך דא, דו גיבסט מיך דא אויף, טאטע, זי האט אנגעהויבן צו שרייען מאכן קולות, טאטע, און ער בכוחות עליונים, האט שוין נישט געהאט קיין כוחות, אבער די געשריי האט אים צושפאלטן דעם הארץ, און מיט כוחות עליונים, נישט זיינע כוחות, האט ער ארויסגעשווימט מיט אלע ביידע ביז, ביזן פארט דא. ער איז אנגעקומען דא, האט די טאכטער אים גלייך געזאגט שכוח טאטע אויף די מסירות נפש, האט רבי שייעלע געזאגט פאר די טאכטער, ס'איז נישט מיינע כוחות, דאס איז דיין געשריי טאטע, איך האב עס נישט געקענט, אז איך האב געוואלט אראפלאזן מיין טאכטער פארשטייסטו איך האב נישט געקענט, ס'איז נישט געווען במציאות, דיין געשריי טאטע דאס האט מיר געגעבן די כוחות. ווען רבי שייעלע בארדאקער איז דא אנגעקומען האט מען אים מ'האט אים מכבד געווען רעדן דרשות איבעראל ער איז אריינגעקומען צו א דרשה האט ער גארנישט גערעדט האט נאר דערציילט די מעשה און האט געזאגט דעם עולם אז דאס איז די טייטש אין חזל שטייט אין חזל תנו עוז לאלקים קל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם ברוך אלקים זאגן חזל ישראל מוסיפין כח בפמליא של מעלה ישראל מוסיפין כח כביכול כביכול דו גיסט אריין מיט דיין געשריי טאטע דאס איז די פשט האט ער געזאגט איך האב נישט געהאט קיין כוחות אבער איר געשריי טאטע דאס האט מיר געגעבן כוחות תנו עוז לאלקים דו שרייסט הושענא רבה הושענא והושיעה נא אבינו אתה דו ביסט דאך מיין טאטע איך קען זיך אויף קיינעם נישט פארלאזן נאר אויף דיר אליין דו גיב אונז א געזונט זיס יאר דאס איז תנו עוז לאלקים אזא געשריי הושענא והושיעה נא אבינו אתה ס'איז פארשטעלט אבער דו גיבסט א גוטן געשריי. אדער א געשריי. א געשריי מיט א גוטן שאקל. מען גיט א שאקל דעם לולב זיך צו צושאקלען. איר ווייסט אין פרי מגדים ווערט געברענגט אין תרנ"א. ברענגט דער פרי מגדים. ס'איז דאך דא צוויי טעמים ביים שאקלען די נענועים. דער ראש ברענגט אין סוכה. פרק ג', אות כ"ו, זאגט דער ראש, דער ראש ברענגט א ירושלמי, אז די נענועים בהלל, אויף וואס איז, לנענע כוחו של קטיגור, מען דארף דא רחמים פאר הושענא רבה, לנענע כוחו של קטיגור אים צו צושאקלען. דער פרי מגדים ברענגט, אז ס'איז דאך דא צוויי טעמים אין די גמרא, איין טעם אין די גמרא, מוליך ומביא למי שהרוחות שלו, למי שהרוחות שלו אויף אלע זייטן, און מעלה ומוריד, למי שהשמים וארץ שלו. דער צווייטער טעם איז, מוליך ומביא לעצור רוחות רעות. תש"פ האט כלל ישראל גוט פארשטאנען וואס הייסט לעצור רוחות רעות. מוליך ומביא לעצור רוחות רעות און מעלה ומוריד איז לעצור טללים רעים. זאגט די פרי מגדים ולי העני יש בכאן רמז, אזוי זאגט ער, לי העני, זאגט ער אז לויטן ערשטן טעם, למי שהרוחות שלו קענסטו שאקלען אזוי איידל. איידל, למי שהרוחות שלו, מי שהשמים וארץ שלו, שאקלען איידל. אבער לויטן צווייטן טעם, אז לעצור רוחות רעות, זי גיט זיך א גוטן שאקל, א גוטן צושאקל גיב, א גוטן שאקל, אבער א שאקל, לנענע כוחו של קטיגור. הושענא רבה, שטייט אין פוסקים אזוי פירט מען זיך דאך, מען נעמט ארויס די, מען נעמט אראפ די טבעות. נאר פארוואס? מ'זאל קענען גוט צושאקלען דעם לולב. מ'זאל קענען, אבער רבותי, לאז אונז זיך געבן א גוטן צושאקל. א לשון וואס איז מיר שווער איבערצוזאגן, א פחד פון א לשון, נאר מיט אן יראת שמים, יא? נאר מיט א יראת שמים. א פחד, די עולם, איך קען עס נישט איבערזאגן, אבער אין קאפ דארף עס ליגן ווען דו האלטסט דעם לולב הושענא רבה. וואס דא טוט זיך? ס'איז צוויי תלמידים פון רבי נפתלי ראפשיצער וואס זיי שרייבן וואס רבי נפתלי ראפשיצער האט געזאגט, איך זאג אייך, נאר א הייליגער רבי רבי נפתלי ראפשיצער האט געמעגט זאגן אזא זאך, מיר זאגן נאר איבער וואס ס'שטייט, איך ליין פאר נאר א לשון, וואס איז דאס? דער רביד הזהב ער ברענגט, א תלמיד פון רבי נפתלי ראפשיצער, ער ברענגט.

ערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא שנאמר בו סולו לרוכב בערבות, דער רמב"ן ברענגט א מדרש אלעס אלעס מיינט עס הקדוש ברוך הוא, זאגט ער אזוי, השם לי דו האלטסט יעצט די אייבערשטער אין די הענט לא אירא אסון שפתים אויך צום, וואס איז טייטש? שרייבט ער דעם לשון, דער רביד הזהב שרייבט, שמעתי מפה אדוני מורי ורבי הקדוש איך ליין פאר רבי נפתלי ראפשיצער, גבי ארבעה מינים שבלולב, וואס אונז האמיר דאך יעצט פארגעליינט אז ס'איז די אייבערשטער, שהם נגד השם הוויה ברוך הוא, ולוקח האדם בידו ועושה בו כביכול כרצונו. קענסט יעצט מאכן וואס דו ווילסט, רפואות, ישועות, וואס דו ווילסט, שאקל אויף אלע זייטן, עושה בו כביכול כרצונו. דער חמדה גנוזה ברענגט אז דער רב נפתלי ראפשיצער האט געזאגט הושענא רבה, די וואס איך האב געזאגט אויף רביד הזהב, דאס איז משמע אז ער האט געזאגט בכלל סוכות. די וואס איך זאג אייך יעצט האט ער געפלעגט זאגן הושענא רבה, איך זאג אייך א פחד איבערצוזאגן, אבער דאס איז דער לשון דא. והנה, יש מאמר בפי העולם,

מען הערט א לשון, דו האלסט דא די הענט, וואס דו האלסט דא, כן כעת אנחנו אוחזים את השם יתברך בידינו, כביכול מוכרח השם יתברך לשמוע תפילתינו. דו האלטסט דאס אין די הענט, די ארון קודש איז אפן, אלע ספרי תורה'ס אויפן בימה, דו דרייסט זיך ארום הושענות, דו זוכסט זיך אראפצואווארפן די אלע מחיצות ברזל, גיב זיך א גוטן שאקל, א גוטן ריר, אוי. וויפל איך זאג ס'איז א פחד איבער צו חזר'ן אזעלכע לשונות, אבער ס'איז גוט געדענקען, ווייל וויפל טרערן און וויפל מחלות קען מען זיך דעמאלטס חוסך זיין. וויפל וויפל ווען דו האלטסט יעצט אין די הענט להסיר מחיצות הברזל, יום ערבה, ס'ווענדט זיך דאך אין די מויל, לנענע איז א הזיה, זיך גיבן א שאקל איז א הזיה כח של קטרגא, אבער אבער עס אויסנוצן, אויסנוצן די צייט.

מען מוז דא מאכן סדר, מען מוז דא מאכן סדר, מען שטעלט צו א גיבור פון יעדן איינעם, א גיבור פון די מדינה, א גיבור פון די מדינה, זיי זאלן זיך, מ'עט גראבן א טיפע בור, גראבן א טיפע בור, און זיי די צוויי גיבורים פון די מדינה, פון די מדינה זאלן זיך קריגן, ווער ס'איז מנצח דעם צווייטן און ער ווארפט אים אריין אין בור, זיינס איז די שטאט, דער וואס איז מנצח. אקעי, אזוי געבליבן. מען האט גענומען א גיבור פון דא און א גיבור פון דא, זיי האבן זיך געריסן, און איינער האט מנצח געווען דעם צווייטן, ער האלט אים אויפן אקסל, ער פירט אים אין בור אריין. ער האלט אים אויפן אקסל און פירט אים אין בור, ווי ער קומט אן לעבן בור, איז דער וואס איז געריטן אויפן אקסל צוריק געגעבן א שטרייק און האט גענומען דעם אונטן און האט אים אריין געווארפן אין בור, דעם אונטן אריין געווארפן אין בור. ש. דער מלך פון יענע מדינה האט געמאכט א סעודת הודאה, און ער האט מעריך געווען, פשש, דו האסט אונז געראטעוועט, דו האסט מיר געגעבן די שטאט, דו מיט דיינע כוחות, דו מיט דיין גבירה, אבער דער מלך האט געזאגט, איך פארשטיי נישט, אויב דו האסט אזעלכע כוחות, און פארוואס האסטו מיר ארויסגעווארפן די נשמה די גאנצע וועג, דו ביסט געריטן אויף זיין אקסל, איך, ס'האט מיר אויסגעזען אז די מצב גייט פייפן דא, וואס האסטו מיר ארויסגעווארפן די נשמה? האט ער אים געזאגט, אדוני המלך, דו פארשטייסט נישט? איך האב געריטן אויף זיין אקסל, כ'האב זיך אפגערוט, און ער איז געווארן אפגעמוטשעט, ממילא איז געקומען די לעצטע מינוט, האב איך געהאט די כוחות, איך האב אים אריינגעווארפן, כ'האב זיך גוט אויסגערוט, און ער איז געווארן אויסגעמוטשעט פונעם שלעפן, האב איך אים אריינגעווארפן. איך וויל נישט מסביר זיין קלאר דעם נמשל דא וואס ער זאגט דער מגיד, ער זאגט עפעס א שארפע משל, ער זאגט ראש השנה יום הקדוש האסט געציטערט, הא? גיב אכטונג ביי דעם לעצטן סטאפ דא הושענא רבה, גיב דא אכטונג, יענער זאל דיר, כ'וויל נישט מסביר זיין דא צופיל. פארשטייט אבער גיל ער גיבט זיך א גוטן שאקל דא הושענא רבה פארשטיי מיט גוטן פילן א חיות ניצט אויס די צייט ווי צו געזאגט דער קארלינער האט געטראפן צוויי אינגעלייט רעדן הושענא רבה נאכמיטאג געזאגט איך פארשטיי די שמועס איז זייער וויכטיג אבער בעסער מאכט עס כל נדרי נישט יעצט יעצט יעצט דא ער האט אריין יעצט יעצט אויפן גרעסטן פארנעם מיטן אויסניצן יעדע מינוט צי ס'איז טאקע מיט אמירת תהילים וואס איז דא איינמאל א יאר וואס איז דא די יהי רצון לאחר צאת הלבנה ס'איז איינמאל א יאר איינמאל א יאר די יהי רצון נאך יעדן ספר

אז א מענטש איז דא קראנק, דאס איז נישט דא קראנק געווארן, ער איז פשוט געווארן ער איז געווארן אפגעריסן פון אויבן, ער איז געווארן אפגעריסן פון אויבן ממילא נופל ווערט ער חולה רח רחמנא ליצלן, איז וואס איז די עצה, מען גייט צום צדיק ער בינדט אים צוריק, ער בינדט אים צוריק ממילא ווערט ער געזונט, ער זאגט תפילה מלשון נפתולי אלקים נפתלתי, ער בינדט אים צוריק ממילא ווערט ער געזונט. יעצט הערט וואס ער איז ממשיך ווייטער רבי מיילעך, ולפעמים אינו מועיל קען נישט העלפן קיין תפילה פון א צדיק, רבותי דאס איז נישט וואס מען שרייבט הרב הצדיק, די צדיק פון רבי ר' מיילעך, די צדיק וואס רבי ר' מיילעך שרייבט, די קען נישט העלפן א תפילה פון א צדיק, פארוואס? ווייל כי יש עליו קטרוג גדול, ער האט א גרויסע קטרוג דער חולה, עס קען נישט העלפן א תפילה פון א צדיק, וואס העלפט דעמאלטס? וואס איז דעמאלטס די עצה? ואז זאגט דער רבי ר' מיילעך צריך לקשר את האי גברא, בעולם הגדול הנקרא תהילה, אויבן איז דא א עולם גדול וואס נקרא תהילה ווען ער קומט אן אין דעם עולם שיש שם אור גדול ואין כח בדין לקטרג שם דארטן קען קיינער נישט מקטרג זיין והוא רחמים גמורים דארטן איז רחמים גמורים ושם נמתק הכל ווייל דארט איז נישטא קיין קטרוגים ולכך נקראים שירי דוד מלכינו תהילים ווייל שיכולים לפעול על ידם הכל ואין שטן ואין פגע רע דארט נישטא קיין קטרוגים, ער זאגט דא קלארע ווערטער דער רבי ר' מיילעך וואס א צדיק קען נישט העלפן, קענסטו העלפן מיט דיין תהילים, ווייל דו קומסט אן אין דעם תהילים דארט איז נישטא קיין קטרוגים, קלארע ווערטער, ווער רעדט הושענא רבה, ווער רעדט אין דעם גרויסן טאג וואס איז דאך מסוגל כשמו כן הוא פאר אזעלכע גרויסע ישועות, ווער רעדט אין אזא טאג וואס מען זוכט דאך זכותן של ישראל, וואס מען זוכט דאך זכותן של ישראל, ער האט געפלעגט זאגן אין די טשארטקאווער, די הייליגע טשארטקאווער זיין יארצייט איז דאך הושענא רבה. ער האט געזאגט פארוואס הייסט עס הושענא רבה, ווייל די מלאכים אויבן ברענגען וואגאנען, וואגן מיט וואגן מיט פון וואס? פון אמן יהא שמיה רבא'ס, ווען מען זוכט דעם קורעין לו גזר דינו אויבן, מען זוכט אויבן קורעין לו גזר דינו פון אלע זייטן דארטן, דערפאר הייסט עס הושענא רבה האט ער געזאגט. על כל פנים, ארום און ארום אין דעם גרויסן טאג, מען האט פריער דערמאנט מסירין הטבעות זאגט די אמרי נועם, די אמרי נועם טייטשט אז אין דעם טאג איך האב דאך פריער דערמאנט אז די ארבעה מינים שטייט אין מדרש דאס איז הקדוש ברוך הוא פרי עץ הדר איז הקדוש ברוך הוא ענף עץ עבות די לולב איז הקדוש ברוך הוא יא ס'איז הקדוש ברוך הוא מיט דעם מסירין הטבעות זאגט ער מען נעמט אראפ די טבעות ווייסט פארוואס ווייל אין דעם טאג ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה למרדכי אין דעם אין דעם טבעת איז דער חותם דארט איז דער גמר החותם ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם גיסט זיך אויס דאס הארץ דאָרטן כטוב בעיניכם, שימה דמעתי בנאדך, דאָרטן איז צו אויספּועלן, אויספּועלן אויפן גרעסטן, העכסטן פאַרנעם. יום ערבה, איר ווייסט, דער מנורת המאור, ס'איז אַ באַקאַנטע סגולה, אָבער עמיר פאָרליינען וואו דאָס שטייט, ביי די קדמונים, און איר ווייסט ווען, מנורת המאור, מנורת המאור ברענגט, שיש בערבה של הושענא רבה, אין דעם ערבה פון הושענא רבה, סגולת שמירה, אין די ערבה, למתכוין בה בסכנת דרכים, אונטערוועגנס, צו א קאר, צו א שודד, צו א רוצח, ל ע סגולת שמירה אויף אין די ערבה פון הושענא רבה איז א סגולת שמירה למתכוין בה בסכנת דרכים. דאס ברענגט דער מנורת המאור. דער ליקוטי צבי אין עניני תפילת הדרך ברענגט ער בשם ספר בשם קדמון, אזוי שרייבט ער בשם קדמון, נמצא על אם הדרך במקום סכנה, א מענטש וואס געפינט זיך אין א מקום סכנה, ער איז עפעס אריינגעפארן ערגעץ נישט גוט, השם ישמרנו, און נמצא על אם הדרך במקום הסכנה, אם יש איתו ערבה חבוטה, מה טוב, האסטו ערבה חבוטה פון הושענא רבה מה טוב, ואם לאו, יזכור במקום שהניחה זיך דערמאנען וואו ער האט עס אוועקגעלייגט, און ויאמר גלייך אני והו הושיעה נא, ויראה ניסים. ויראה ניסים, אזוי ברענגט ער פון א קדמון. און די זעלבע זאך ברענגט די כף החיים בשם ספר התניא, אויך א קדמון, פון התניא, דאס ברענגט ער, שהיו מניחים את הערבות החבוטות בראש מיטתן לחיבוב מצוה. רבותי, איר ווייסט וואס מיר האט אויסגעלערנט די מאמרים? עס האט מיר אויסגעלערנט איין זאך, אז טאמער אינמיטן יאר ווען ער געפינט זיך אין א סכנה, זאגט ער דערמאן זיך וואו ליגט די ערבה און זאג אני והו הושיעה נא וועסטו זען ניסים, יא? די אלטע ערבה וואס איז שוין ווען איך האלט די ערבה הושענא רבה און איך גיי עס קלאפן וואסערע ניסים גיי איך זען יעצט ווען איך האלט יעצט דעם ערבה און ס'איז אלץ אפן די ארון קודש אלץ איז אפן און שכינה איז דא וואסערע ניסים גיי איך יעצט זען ווען דו האלטסט יעצט די ערבה שטייט די פוסקים זאגן מ'זאל פריער געבן א שאקל פאר ווען מ'קלאפט יא לנענע די ערבה איידער מ'קלאפט על כל פנים מ'מוז נישט אריינגיין אין דעם אבער גיב זיך גיב זיך א שאקל.

דער ארום און ארום האב איך זיך געגעבן א שאקל, און פון דעם, רבותי, גייט מען אריין אין דעם טאג, אין דעם הייליגן טאג, שאין לנו כל מושג וחקר בו, אין דעם גרויסן טאג שמיני עצרת, אין לנו כל חקר בו, איך וועל דא פארליינען צוויי שורות, מען זיצט דאך מיט גרויסע גאונים און תלמידי חכמים, פארליינען צוויי שורות, צוויי האלבע שורות פון ראשונים, און אדרבה זאל איינער מסביר זיין פשט, עמער זעהן צו אונז פארשטיין מיר וואס איז דאס שמיני עצרת צו נישט, מיר גייען יעצט אריין אין שמיני עצרת, וואס איז דאס שמיני עצרת? איין לשון איז די רמב ן, די רמב ן זאגט אין פרשת אמור, אז פארוואס שמיני עצרת איז נישטא קיין אתרוג, דאס איז לשון פון רמב ן, אבל בשמיני אינו צריך, שמיני נעמט נישט קיין אתרוג, מען דארף נישט קיין אתרוג, פארוואס? כי הוא עצמו הדר, שמיני איז הוא עצמו הדר, מ'דארף נישט קיין אתרוג. איינער קען מיר מסביר זיין פשט? רבותי, צו א רמבן דארף זיך פארטיפן פונקט ווי א רמבן טאקע לעבט דעם טאג פאר כהן. וואס איז וואס טייטש כי הוא עצמו הדר? איך ווייס נישט אבער עפעס ברענט דא. אפשר מען עפעס באלד צוקומען עפעס א טיפ אפשר מען עפעס באלד צוקומען אויפן פשט, איך ווייס נישט מען זאגט דאך די חינוך אין שכ"ד די חינוך זאגט מצוה שכ"ד זאגט נישט עס האט זיך געזאגט אויף לולב, פארוואס נעמט מען נישט קיין לולב? זאג פארוואס נעמט מען נישט קיין לולב שמיני עצרת? זאגט ער ווייסט פארוואס מ'נעמט נישט די לולב ביום השמיני? כי יום שמיני עצרת כולו לה'. איינער קען מסביר זיין פשט? וואס איז כולו לה'? וואס הייסט כולו? דערפאר נעמט מען נישט קיין לולב? וואס גייט דא פאר? וואס וואס איז דא? רבותי, עפעס ווען נאר אויף א טראפל, מיר גייען נישט מסביר זיין קיין פשט אין דעם ווייל אונז זעמיר נישט אונז וועמיר נישט פארשטיין קיין פשט. פארקערט איך וויל דא צוקומען צו איין נקודה אז מען האט נישט קיין השגות וואס דער טאג איז. עברי טייטש גערעדט. זוהר הקדוש וואס איך האב פריער דער וואס מ'זאגט טאקע ליל הושענא רבה אויכעט דער זוהר הקדוש וואס איך זאג איך גיי עס פארליינען דער זוהר הקדוש זאגט וישראל ביומא דהושענא רבה מסיימין דינין דלהון זיי ענדיגן מיט אלע דינים מיט דעם טאג ושראן בברכתא ס'הייבט זיך יעצט אן ברכות זאגט דער זוהר הקדוש ווייל דליומא אחרא די קומענדיגע טאג שמיני עצרת

די פרי החג, אבער אבער בההוא חדוותא לא משתכחי במלכא ישראל בלחודוי ומאן דיתיב עם מלכא ונטל ליה בלחודוי ווער ס'איז דארטן פארמאכט אין צימער כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה, וואס דו בעטסט קריגסטו אין דעם טאג, וואס דו בעטסט אין דעם טאג איז כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה. דא עפעס א לשון נורא פון בני יששכר וואס איך וועל נישט פארליינען אפאר ווערטער, איך וועל נישט פארליינען ווער ס'וויל אליין אריינקוקן אין חודש תשרי מאמר י"ג אות א' אות א', אבער ער זאגט דארטן אזוי ער איז מגדיר פסח איז די לידה פון כלל ישראל, און ס'איז באשאפן געווארן די אומה הישראלית לידה, שבועות איז די בר מצוה, עול תורה ומצוות, ראש השנה יום כיפור רייניגט מען אויס לפני השם תטהרו אלע ווערן ריין, אה אלע זענען ריין איז אריין אונטערן חופה סוכה איז די סכך די חופה. דא איז די חופה. די חופה. ער גיבט, יעצט קומט ער אן צו שמיני עצרת, אוי, ס'איז פייער דא. זאגט ער, אבל המשכיל, זאגט ער, על דבר סוד שמיני עצרת, סוכות אריינגיין אין חופה, אבל המשכיל על דבר סוד שמיני עצרת, עיקר יום הנרצה ליחודא שלים, וזה הנרצה, זאגט ער, וואס שטייט אין חזל, קשה עלי פרידתכם עשו לי סעודה קטנה, פרעגן אלע די קשיא, וואס איז קטנה? אדרבה א סעודה גדולה, וואס איז סעודה קטנה? וואס איז סעודה קטנה? ס'הייבט דא אן פייער יעצט. עשו לי סעודה קטנה זאגט ער שלא להאריך בהנאת הסעודה. שנעל קען איך מבקש פארלאזט א סעודה בחיפזון. די באשעפער זאגט שנעל שנעל שנעל כי רצוני ליהנות ממך, די לשון המדרש כדי שאהנה מכם. דא שרייבט ער אפאר ווערטער איך וויל נישט ארויסזאגן. ולא יתערב זר בשמחתנו ס'איז פייער דא. כדי שאהנה מכם. און זעהט דא הייבט מען אן צו פארשטיין יום עצמו ברענג מיר נישט קיין אתרוג. די חתם סופר זאגט אויך די זעלבע זאך. עס זאגט דער חתם סופר יעדע יום טוב האט א מצוה, פסח איז דא קרבן פסח, שבועות איז דא שתי הלחם, ראש השנה שופר, יעדן טאג, דא איז נישטא קיין שום מצוה שמיני עצרת, גארנישט, ווייל דער אייבערשטער זאגט אנא מכם נעם אוועק נישט קיין מצוות, איך בין מיט דיר פארמאכט דא, פייער, דא איז פייער, איך בין מיט דיר פארמאכט, מען קען נישט ארויסזאגן, דער חתם סופר איז מסביר מיט דעם אויך, דערפאר והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרון, וואס לילי? יעדע יום טוב וואס האט מיטן מצוה, איז די מצוה ביי טאג, איז דער אויך די מצוה ביי טאג. די שמחה בייטאג, אבער דא שמיני עצרת וואס האט גארנישט קיין מצוה איז לילי יום טוב האחרון, דו ביסט דא פארמאכט, דו ביסט פארמאכט, דאס איז דאס זאגט ער ויום שמיני עצרת כולו לשם, קען זיין דאס איז פשט אין חינוך שכ"ד, דא איז כולו לשם ברענג נישט דא אן קיין מצוות, דא אן קיין מצוות, איז דער חתם סופר זאגט אלע ימים טובים, ער זאגט לא יראו פני ריקם, יעצט זאג איך ריקם, איך גיי יעצט שענען מקען, עשה לי סעודה קטנה שלא להאריך בהנאות הסעודה, כדי שאהנה, ווי זאגט ער דא א לשון, קענען מבקש לעשות הסעודה בחפזון כרצונו לנצח נצחו. פייער וואס געשעהט זיך? לרבות לילי יום טוב האחרון. אין דעם טאג רבותי, הערט א שורה אין מדרש, וואס איז כדאי אז דער שורה, ס'איז דא אזעלכע ווערטער וואס ס'טאר נישט ארויס גיין פון מוח, דער שורה פון מדרש איז כדאי זאל ווערן פאטאגראפירט אין מוח אויף גאנץ שמיני עצרת. דער מדרש זאגט ביום השמיני עצרת תהיה לכם, די עולם געדענקט דאך אוודאי וואס וועט שטענדיג די גמרא דרש'נט לכם לכל צרכיכם, לכל צרכיכם וואס איר דארפט, וואס איר דארפט. הערט וואס דער מדרש זאגט, ווייסט איר וואס איר דארפט, די ייטב לב האט געזאגט שמיני עצרת רגל בפני עצמו, יעדער איינער זאל זאגן פאר זיך תפילת גשם, גשמיות, פרנסה, ר' אהרן טשערנאבלער זאגט תפילת גשם איז מסוגל אויף פרנסה, שמיני עצרת רגל בפני עצמו, יעדער איינער זאל זאגן פאר זיך זאגט די ייטב לב, רגל בפני עצמו, זיי בעט זיך אויס פאר זיך, א געזונט, געזונט, פרנסה, געלט, אלע זאכן, בעט זיך אויס.

עצרת תהיה לכם. למה נעצרו עוד יום אחד? למה נעצרו עוד יום אחד זאגט דער מדרש. רב אמר, זאגט רב, וואס איז דער טאג? משל למה הדבר דומה? למלך שהגיע לו יום טוב, ער האט געהאט עפעס א יום טוב, כ'ווייס נישט, רוף עס א יום הולדת, ער האט געהאט עפעס א יום טוב, גאר א פרייליכע טאג,

כך התורה מרמזת לישראל תבעו צרכיכם ביום זה דאס איז דער עצרת עוד יום אחד, בעט זיך אויס די תורה זאגט כאפ אריין און יעצט פארמאכט מיט דיר אין חדר היחיד לכל צרכיכם רגל בפני עצמו, יעצט בעט זיך אויס, ווי יסוד יוסף ברענגט אין פרק עין ט,

יעדער איינער קען זיך רופן נאדווארנער, ער קען כאפן א תהלים, ער קען זיך רופן אין שטוב נאדווארנער בית מדרש, איר פארשטייט? ער כאפט דעם נ, גיי, גיי, גיי, נוץ אויס, גיב א קוק ווי דו געפינסט זיך דא, פזר קשב, אין דעם טאג וואס דער רבונו של עולם פארמאכט אונז כלל ישראל, אין דעם טאג פארמאכט אין חדר היחיד, זאגט נאך א ווארט, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני, וואס איז עס טייטש? ס'ענדיגט זיך דאך דא, קומט הושענא רבה, דורך די איין און פופציג טעג פון ראש חודש אלול, זאגט די ארי הקדוש, ביז. הושענא רבה, וויפיל איז איין און פופציג טעג? יא, די אבי שטייט אין ארי הקדוש, דאס האט מען געשמועסט אסאך פון דעם אין חודש אלול, אז דעמאלטס די אלע טעג איז שלש עשרה מידות של רחמים. ס'איז שלש עשרה מידות של רחמים. ס'איז של ע. יא, אבי איז גימטריא י"ג. אמי איז גימטריא איין און פופציג. נו. קומט שמיני עצרת, אבי ואמי עזבוני, ס'האט זיך געענדיגט די שלש די דרייצן, ס'האט זיך געענדיגט די איין און פופציג, יעצט וה' יאספני אין חדר היחיד, דארטן תבעו צרכיכם ביום זה, דארטן בעט זיך אויס, דארטן רייס שטיקער, דארטן ניץ אויס, רייס אריין אין טאג אריין, דער לשון ר' חיים פאלאג'י, ער זאגט מאוד מאוד יזהר בתפילות שמיני עצרת לאומרם בכוונה גדולה, שמיני עצרת מאוד מאוד יזהר לאומרם, וואס איז? ער האט דעם הגדרה, די הגדרות זענען אזוי, ער זאגט אויסער. מלבד שכל תיקון של הימים מיום ראש השנה עד שמיני עצרת איז אלץ דער טאג, זאגט דער זוהר הקדוש אז אלצדינג דער טאג איידער מען גיבט איבער די צעטלען און דא קענסטו אלצדינג אלעס במילא גיב זיך א טרייסל בכוונה גדולה יא אויסער דעם זאגט ער זאלסטו וויסן עוד בה כי אין בכל אלה הימים פון ראש השנה איז נישטא אין די אלע טעג יום רצון לה' לשמוע ה' תפלתו בכל מה דבעי כיום הזה כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה שטייט נאר אויף דעם טאג, תבעו צרכיכם ביום זה היתה מטרונה מרמזת בהם דאס אויף דעם טאג, כלפי קבלת התפילה איז בכל מה דבעי איז נישטא פונקט ווי דעם טאג זאגט ער, דערפאר מאוד מאוד יזהר בתפילות שמיני עצרת לאומרם בכוונה גדולה, מאן דיתיב עם מלכא ונטיל ליה בלחודוי, כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה. וואו די מאור עיניים, אין וואסערע פרשה? א. אין פרשת האזינו ער האט מיר באוויזן א מורא'דיגע מאור עיניים, די עולם זאל דאס אריינקוקן אינעווענדיג, מיר באוויזן א מורא'דיגע מאור עיניים אין פרשת האזינו, שרייבט ער דארטן ביום השמיני עצרת תהיה לכם, די עולם זאל דאס אריינקוקן, ו. ער זאגט דארטן, ער איז מגדיר, עס איז דא אזא לשון אין א פסוק יורש עצר, וואס הייסט יורש עצר? א מלוכה, די יורש עצר, ער ברענגט נאך לשונות, עצר איז לשון מלוכה. וואס איז? איז ער מסביר די מאור עיניים, ווייל איינער וואס איז א קעניג, א מלך, ער קען אפשטעלן יעדע מצב, דא גייסטו נישט, דא טארסטו נישט, ער איז א עצר, דערפאר הייסט ער יורש עצר. איז ער מסביר אזוי, פארדעם איז ער מסביר א שטיקל אויפן פרשת האזינו, וואס איז דאס צדיק מושל ביראת אלוקים? א צדיק קען מושל זיין? ביראת אלוקים? ער איז מושל אויף כבוד? וואס גייט דא פאר? יא, ער זאגט דער צדיק גייט אריין, ער איז מסביר דארטן, דער צדיק איז מושל. זאגט ער, דער עצרת וואס איז לשון משילה, מושל יורש עצר, עצרת תהיה לכם, גיט דער אייבערשטער איבער פאר יעדן אידן אין דעם טאג. דו ביסט דער יורש עצר, דו וועסט געוועלטיגן, דו, עצרת תהיה לכם, טייטשט ער דארטן אן ענין. דו, ער ברענגט דארטן אפאר לשונות, וואס א, אפאר לשונות ברענגט ער דארטן, אז עצרת הייסט געוועלטיגן. געוועלטיגן דער צדיק מושל ביראת אלקים פון א גאנץ יאר זעמער וואס ער האט דארטן פריערט מסביר זאגט ער זאלסטו וויסן עצרת תהיה לכם האט יעדער איד אין דעם טאג עצרת תהיה לכם גיב זיך א שאקל פארשטייט זיך רבותי פארשטייט זיך דאס דארף מען גארנישט זאגן אז דאס איז אלץ נאר מיטן גרויסן שמחה אבער מיטן גרויסן, ווייל שמחת תורה דארף מען שפרינגען און טאנצן, לכן אבער מיטן גרויסן שמחה איז ווארשיינליכער נאך אלעס צו דערגרייכן, פארשטיי גוט, דער שפת אמת זאגט אז דער פסוק אין פרשת ויגש ולא עמד איש איתו בהתודע יוסף אל אחיו, זאגט דער זוהר הקדוש, דער זוהר הקדוש זאגט צוויי טייטשן, און דער שפת אמת מאכט שוין דעם איינס, זוהר הקדוש זאגט ולא עמד איש איתו בהתודע יוסף אל אחיו קומט גייט אויף לעתיד לבוא, ווען דער בורא כל עולמים וועט זיך פארמאכן מיט כלל ישראל קיין שום אומה דארף נישט דארטן שטיין, די צווייטע פשט זאגט דער זוהר הקדוש, ולא עמד איש איתו, בהתודע גייט אויף שמיני עצרת, אז שמיני עצרת דער באשעפער מאכט מיט שליסל מיט כלל ישראל און קיינער דארף דארט נישט אריינטרעטן, זאגט דער שפת אמת ביידע פשטים איז די זעלבע פשט, ווייל שמיני עצרת דאס איז א משיח'דיגע טאג, דערפאר נישטא קיין שום מצוה אין דעם טאג, ווייל מצות בטלות לעתיד לבוא, ס'איז נישטא קיין ספעציעלע מצוה, נישט קיין לולב נישט קיין, מצות בטלות ס'איז דאס איז א משיח'דיגע טאג, שמיני! שמיני למעלה מדרך הטבע, שמיני עצרת תהיה לכם. רבותי, אבער דאס גייט נאר מיטן שפרינגען, שמיני עצרת, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, זאגט די ווילנער גאון, עוז איז ראש השנה, ועוז מלך משפט אהב, ועוז מלך, עוז איז ראש השנה, ועוז מלך משפט אהב, הדר איז סוכות פרי עץ הדר, ס'קומט צו דער ותשחק ליום אחרון מיט שמיני עצרת ותשחק, מלא צחוק, מלא שמחה, מלא שפרינגען, מיטן שפרינגען, ותשחק ליום אחרון, זיי ברענגען דארטן אין מעשה רב ווי דער ווילנער גאון האט געשפרינגען דארטן שמחת תורה, וואס ער האט דארטן בכלל אין שער הכוונות פון ר' חיים וויטאל וואס ער ברענגט פון ארי הקדוש וראיתי למורי ז"ל. שהיה נזהר מאוד בדבר הזה להקיף את הספר תורה או לפניו או לאחריו ולרקד ולשורר לפניו בכל יכולתו, צו שפרינגען בכל יכולתו בליל מוצאי יום טוב אחר תפילת ערבית, און ער ברענגט אז ארי הקדוש האט געענדיגט ביי איינעם איז ער שוין געלאפן א צווייטן בית מדרש, גאנצע צייט געשפרינגען, געענדיגט ביי איינעם איז געלאפן שפרינגען די טאג. דערציילט עה דא ביי אונז אין בית שמש, די עולם קענען, הייסט ער ר' שיע בערלין,

וואס איקלע לידו ספר ישמח ישראל, די הייליגע ישמח ישראל, און ער זעהט דארטן ישמח ישראל ברענגט אז עס שטייט אין פסוק ביי דוד המלך ודוד היה מפזז ומכרכר בכל עוז, ער איז געשפרינגען פארן ארון ברית השם פארן ארון הקודש געשפרינגען געטאנצן, שטייט אין פסוק אז מיכל בת שאול האט ארויסגעקוקט פון פענסטער ותבז בלבה, זי האט אים אנגעקוקט פראסט, און זי האט אים שפעטער געזאגט ביסטו געטאנצן כאחד הרקים, שטייט שארף עפעס א. כאחד הרקים ביסטו געטאַנצן, שטייט אין פּסוק שפּעטער וועגן די ווערטער, זאָגט דער פּסוק ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה, פאַר די ווערטער האָט זי נישט געהאַט קיין קינד עד יום מותה. שרייבט די ישמח ישראל אַז מידה כנגד מידה, איינער וואָס איז זיך מבזה פאַר כבוד התורה שפּרינגט ווי דוד המלך, ער איז זוכה לזרע של קיימא. שי' בערלין האט דאס געזען, הושענא רבה, ער האט גלייך געצארגעט א קאסקעט, די עולם ווייסט עס איז א קאסקעט, אזא דייטשיקל, און ער האט אנגעהויבן צו שפרינגען און צו האפקען, ער זאגט די קינדער זענען אים נאכגעלאפן, ס'איז געווארן יא א מצב, ס'איז אים נישט געווען לייכט, זאגט ער, אבער וואס טוט מען נישט פאר קינדער, ער האט אנגעהויבן צו שפרינגען און דאס איז געווען שמחת תורה, כ ז תמוז נײַן חדשים נאכדעם האט ער געהאט א מיידל. נו גוט איז אריבער שבעים מיט דריי יארן. צוויי יאר שפעטער זאגט ער נאר אז זיין רעבעצין האט געזאגט וואס איז דאן? מ'דארף נאך איינעם. ווייל גלייך נאכדעם ווייטער ער האט זיך ווייטער געמוטשעט. זאגט וואס איז דאן מ'דארף נאך איינעם. צוויי יאר נאכדעם האט ער שוין באשטעלט פריער האט גוט די מצב האט ער שוין גוט אויסגעשטעלט דארטן אין קנה בושם אין בית שמש דארטן געווען דארטן אין ס'האט זיך אפגעטון דארטן א מצב געווען א שפרינגעריי י א תמוז נאכדעם האט ער געהאט נאך א מיידל. דא בין איך אריינגעקומען תשנ ח חודש חשוון, סתם עפעס א דינסטאג, כ'בין דא ארויפגעגאנגען צום שיעור דא די טרעפ, איך בין דאך בדרך כלל א פונקטליכער, און איך בין געקומען פונקט שפעט, און און און און דא האט מיר אפגעווארט איינער, איינער מיט זיין טאטן, איינער וואס דער עולם קען אים, נישט נפקא מינה, ער האט מיר אפגעווארט, און ער זאגט מיר, ער מאכט מארגן א ברית, איינער וואס קומט דא אריין.

זאגט ער מיילעך איך קען מיך איך בין נישט שיע בערלין, ר' פשי' איז בלי עין הרע, ר' פשי' וואוינט אין בית שמש אויך, ס'איז א שם גורם א מקום גורם ס'איז אלץ צוזאמען, זאגט ער איך בין נישט שיע בערלין איך קען דאס נישט באווייזן, איך ווי איך האב דאס געהערט אבער בין איך געלאפן דא אין מושב זקנים אין וויזשניץ, אין מושב זקנים אין וויזשניץ, דא זיצן יעצט חברה וואס זענען מיטגעגאנגען דאכט זיך מיט אים, זענען מיטגעגאנגען מיט אים, זענען געגאנגען דארטן אין ער האט דארטן פארפירט יוטע דארטן אין מקוה, ער איז געגאנגען מקוה שאין מכירים לובש שחורים מתעטף שחורים און ער האט דארטן כעת דארטן ט ג סיזן ער געהאט א אינגל צען יאר נאכן חתונה, רבותי וויסן וואס דאס מאכט סאל דרוק, אז מען איז מפזז און מכרכר בכל עוז, מען פארגעסט פון זיך רבותי, מען פארגעסט, מען שפרינגט, נישט קוקן אויף קיין כבוד, דאס ברענגען זיך אלע, נישט מיין כבוד, מ'שפרינגט מיט די תורה? ס'אלץ אפן, רבונו של עולם אזוי זאגט ער אז אז הושענא רבה לייגט מען אוועק אויפן בימה אלע ספרי תורות, דאס איז חביקה ודביקה בך שפרינגט מיט אים, שפרינגסטו מיט אים, אוי וואס דו קריגסט פאר דעם, רבותי וואס וועט זיין מיט די זעלבע קינדער? און די זעלבע, ער האט א לשון ווי יסוד ושורש העבודה זאגט, און באלד וועט מען זעהן אז מ'ברענגט עס שוין ווי ראשונים אויף די זעלבן לשון, יסוד ושורש העבודה ברענגט אין פרק טז,

ער וועט האבן גוטע קינדער, ושראו ברענגט ער ושראו לרב גדול בישראל שהיה מרבה בשמחתה של תורה כיום הזה ער איז געשפרינגען ער איז געווארן והעידו עליו שעד שלשה דורות היו מיוצאי ירכו שלשלת חכמים ידועים ומרביצים תורה זה אחר זה חבל נמרץ, דרײַ דורות ויודו הכל שזה זכו על רוב שמחתו ביום שמחת תורה מה שלא ראו מעולם משום גדול בתורה עושה כן ס'איז געווען בימים ההם, און ער האט זיך אזוי געשפרינגען, מ'האט געוואוסט אז דאס איז נאר פאר דעם זכות. וברוב גדלו וגדולתו היה מניח ומכרכר בכל עוז ומעורר לב איז נהדר מלא מאור שמחה באשר מגיע לצדיקים ארניים כאשר לב, שפרינגען און טאנצן רבותי, שפרינגען און טאנצן. שפרינגען און טאנצן. דער עבודת ישראל, דער קאזשניצער מגיד זאגט, דער עולם געדענקט דאך די גמרא אין תענית ז', די גמרא זאגט גדול יום הגשמים יותר מיום תחיית המתים, כיום תחיית המתים, דער עולם געדענקט? אפאר לימודים, דא איין דעה, יום הגשמים, א טאג וואס רעגנט, כיום תחיית המתים צו יותר מתחיית המתים, גודל יום הגשמים כ יום שנתנו בו תורה, יותר מיום שניתנה בו תורה, אויפן עמוד ב' זאגט די גמרא, גדול יום הגשמים, שאפילו ישועה פרה ורבה בו, שנאמר תפתח ארץ ויפרו ישע, שפעטער זאגט די גמרא, גדול יום הגשמים, שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו. עבודת ישראל ברענגט דארפסט וויסן די גאנצע בלאט גמרא וואס רעדט גדול יום הגשמים מיינט שמחת תורה תפילת גשם צו יותר מיום תחיית המתים צו יותר מיום שניתנה בו תורה צו ישועה פרה ורבה בו צו פרוטה שבכיס מתברכת בו תפילת גשם בעטן אויף גשמיותכם לכל צרכיכם דער טאג שטייט פון רמ"ע מפאנו דו ווייסט אין הלכה איז אביסל אין תרס"ח איז דא א נידון צו מען זאל זאגן חג צו נישט שמיני עצרת החג הזה צו נישט אין נוסח אשכנז מען זאגט דאך חג, נוסח אשכנז עפעס מען צעטיילט דארטן עפעס, ס'איז לעבעדיג צו מען זאגט חג צו נישט, איז בקיצור זאגט דער רמ"ע, רבותי די געדאנק רעדט מען יעצט, דער רמ"ע מפאנו זאגט אין מאמר חקור הדין, זאגט ער דו ווייסט וואס איז די טייטש חג? חג הייסט א מחוג, ארום און ארום הייסט א חג, מחוג, ארום, שטענדיג אלע חגים, דאס איז א חג ארום עפעס א פינטעלע, דער פינטעלע איז שמיני עצרת, דאס קען נישט הייסן חג. דאס קען נישט הייסן חג זאגט ער, ווייל דא ביסטו ביי דעם פינטעלע, דא ביסטו פארמאכט מיטן בורא עולם אליין, דא אויפן גרעסטן פארנעם, פייער! דער חתם סופר זאגט אויך, ער זאגט די קדושה, די קרבן מוסף פון יום כיפור, מיט די קרבן מוסף פון שמיני עצרת איז די זעלבע קרבן מוסף, זאגט ער קדושת יום הכיפורים,

האט ער אים געזאגט, ער זאגט פארוואס טוט זיך דער עולם בעט חיזוק, זאגט ער איך קען נישט רעדן חיזוק ווער בין איך, פארשטייט אונז אלע קען מען רעדן חיזוק, ער קען נישט, ער איז געווען די גרויסע עניו ושפל באמת, איך קען נישט רעדן חיזוק, מיר ארויף געגאנגען אמאל צו אפאר אינגעלייט אונז האבן געבעטן אים ער זאל רעדן חיזוק, האט ער מיר געזאגט עס קומען צוריק קומען די קומענדיגע רעוא דרעוין מיט איין חיזוק ווארט, דעם ישמח משה וואס ברענגט די חובות הלבבות, אבער דאס איז געגאנגען מיט טרערן זאגט ער, דאס איז געגאנגען, און דאס נאר דאס חיזוק חיזוק. חיזוק איז נאר דאס געווען דער חובת הלבבות, ישמח משה ברענגט א חובת הלבבות, אז איינער איז אמאל אריבער געגאנגען מיט א זאק פון פון מטבעות איז אריבער געגאנגען א טייך, געדארפט אריבער גיין א טייך, מיט א זאק פון מטבעות, און ער קיין גרויסע חכם איז ער נישט געווען, ער האט געוואלט פארשטאפן דעם טייך, און ער ווארפט אריין איין מטבע נאך מטבע נאך הונדערט נאך הונדערט נאך הונדערט, און ער מיינט ס'וועט ווערן פארשטאפט, איז געווארן פארשטאפט די טייך? ניין. ביז ער איז געבליבן זאָגט דער חובת הלבבות מיט איין מטבע, איז אַריבערגעפֿאָרן איינער אַ מלח מיט אַ שיף, איז אַריבערגעפֿאָרן, איז אַריבערגעפֿאָרן, האָט אים געגעבן דעם מטבע, פֿיר מיר, פֿיר מיר אַריבער, און מיט דעם האָט ער אים אַריבערגעפֿירט און אַזוי האָט ער זיך געראַטעוועט. זאָגט דער חובת הלבבות, ווען ער צאָלט נישט דעם לעצטן מטבע פֿאַר דעם מלח, פֿאַר דעם, פֿאַר דעם שיפֿער, פֿאַר דעם שיף, וואָלט ער געבליבן ביז יעצט דאָרטן, ביז יעצט, ביז, ביז יעצט וואָלט ער געבליבן דאָרטן. זאגט ער האט זיך געראטוועט מיטן לעצטן, זאגט דער חובת הלבבות א מענטש מאכט א חשבון שוין אזויפיל פארקאטשעט שוין אזויפיל פארפאטשקעט שוין אריבער אלול שוין אריבער ראש השנה שוין אריבער יום הקדוש ער איז בכלל א מוציא כעת זאגט ער האלט יעצט ביים לעצטן דא כאפ זיך דא די לעצטע מטבע עס האלט יעצט הושענא רבה שמיני עצרת האלט יעצט וויסן יעצט איז אלעס גיב זיך יעצט א גוטן כאפ גיב זיך יעצט א פעסטן שאקל זיי זיך יעצט אן עיקר שבעיקרים עם כל זאת, זאגט מען אז מען האט אמאל געפרעגט דעם חפץ חיים וואס איז די סוד פון די הקפות? וואס איז די סוד פון די הקפות? האט ער געזאגט ווען דו ביסט איינגעפאקט מיטן טלית און דו טאנצט, זאלסטו אכטונג געבן נישט טרעטן אויף יענעמ'ס פיס. סוד פון די הקפות. זאלסט אכטונג געבן, נישט טרעטן אויף יענעמס פיס, מיינט נישט נאר אויף יענעמס פיס, אויף יענעמס הארץ אויך נישט. מען זעט עפעס אין די אלע פלעצער אז דער טאג האט מען געדארפט רחמים אויף דעם ענין. מען זעט עפעס וואס איז מיט די חתן תורה, ער איז געווען לעבעדיג אין דעם טאג, עפעס מען האט געדארפט אויף דעם רחמים, ווייל דער הייליגער ריזשינער האט שוין געזאגט, אז ער זאגט אז דער גוי איז געקומען צו הלל, האט אים געזאגט גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחת, וואס האט ער אים געענטפערט? דעלך סני לחברך לא תעביד, זאגט דער הייליגער ריזשינער אזוי, גיירני על מנת שתלמדני איך וויל זאלסט מיר אויסלערנען דעם סוד רגל אחת פון שמיני עצרת, ס'איז דאך רגל בפני עצמה, רגל אחת, שמיני עצרת, לערן מיר אויס דעם סוד, זאגט ווייסט וואס די סוד איז, דעלך סני לחברך לא תעביד, דאס איז די סוד פון שמיני עצרת, אכטונג געבן אויף יענעם, פון מהרי"ל דיסקין ברענגען זיי א מעשה אז ער האט אמאל געענדיגט די הקפות, נאכן ענדיגן די הקפות האט ער געהייסן איבערמאכן די הקפות.

לייג אוועק דעם ספר תורה, ס'וועט זיך פרייען אן דיר אויכעט. גיי אריבער אין א, שוין. ער איז אריבערגעגאנגען שנעל רבי יאסל, אין אלע הייזער האט ער געפאקט מיט פיש, מיט פלייש, מיט חלות און וויין, האט עס געברענגט צו רבי שלומ'קע, האט רבי שלומ'קע געכאפט די זעק און געמאכט מיט דעם הקפות, און עס געהייסן גלייך צוטיילן. פארשטייט? ווען די קאפ איז פאר יענעם, אויטאמאטיש ווערן די אלע פראבלעמען לייכט, פארשטייט?

ווייל די צוויי זאכן, די צוויי זאכן איז געווארן ווייל ער האט געזינדיגט, אדם הראשון האט געזינדיגט, אדם הראשון האט געזינדיגט האט מען שוין געדארפט כתנות עור, האט מען געדארפט מאכן קליידער, ער האט געזינדיגט, און שפעטער די קבורה איז דאך אויך געווען, נאר דעמאלטס איז דאך נקנס געווארן מיט מיתה, זאגט ער, זאגט ער, דו ווייסט דאך, מען דארף איינעם ארויסהעלפן, זאגט ער, ער איז דאך אליין שולדיג, האט זיך אנגעמאכט אזעלכע חובות, איז דאך אליין שולדיג.

אין חוץ לארץ דיכענט מען נישט שמחת תורה, מוסף, מוסף דיכענט מען נישט. אין חוץ לארץ פארשטייט מען דא אין ארץ ישראל, אין ארץ ישראל אויך די וואס האלטן ביי קידוש טארן נישט דיכענען יא, אבער אין דא דיכענען אבער על כל פנים שמחת תורה אפיציעל מען דיכענט נישט מוסף דיכענט מען נישט שמחת תורה, פארוואס דיכענט מען נישט שמחת תורה? די פשוטע פשט איז וועגן דעם טאקע וועגן ווייל מען האט קידוש געמאכט, אבער ער ברענגט די שם משמואל א דבר חידוש, ער זאגט אזוי, הכהן הגדול מאלכסנדר אמר, דער רבי רבינך, הכהן הגדול מאלכסנדר אמר, ווייל היות מ'האט געליינט יעצט וזאת הברכה אשר בירך משה, איז גנאי לברכת משה זאלסט צולייגן ברכת כהנים נאכדעם. אויף א ברכה פון ברכת משה לייגט מען נישט צו. פרעגט אויף דעם די שם משמואל, אויב דאס איז די טעם, האסטו קיינמאל נישט געטארט דיכענען, ווייל די תורה היא נצחי, וזאת הברכה אשר בירך משה אויב לייגסט יעדע מינוט תורה נצחי האסטו קיינמאל נישט געטארט דיכענען. אלא, זאגט דער שם משמואל אז מען מוז זאגן אז ווען מען ליינט וזאת הברכה דעמאלטס שטייט משה רבינו און דיכנט אויף כלל ישראל און בענטשט כלל ישראל דעם וזאת הברכה און פאר דערפאר נאכדעם דיכנט מען נישט איר פארשטייט נישט ווייל ווייל ער האט אמאל געבענטשט גנאי לברכת משה נאר דעמאלטס שטייט ער און דיכנט נאר דעמאלטס שטייט ער און דיכנט איר פארשטייט דעמאלטס שטייט ער און דיכנט און דיכנט און מען טאנצט חבוקה ודבוקה בך. ווי דער סאטמאר רב נאך די גאנצע עבודות פון הושענא רבה ווען ער האט געענדיגט געענדיגט איז ער זאגן ער האט שפעטער געשפרינגען דארטן די עדי ראיה דערציילן וואס ער האט אפגעשפרינגען דארטן שפעטער זיי זאגן עפעס געהערט פון כמה די זעלבע הגדרה ווי צוואנציג מאל רבי עקיבא גאס וואס ער איז געשפרינגען ער איז נישט געווען קיין אינגערמאן און האט געהאט צו טון מיט די פיס און ער געשפרינגען נאך דעם גאנצע געזמוז, היינט מען דארף חיזוק ווען אויף ביי נאכט הושענא רבה, מען דארף זיך מונטערן, מען דארף הערן אפאר ווערטער פאר דעם, מען דארף הערן אפאר ווערטער, מען האט געפרעגט דעם סאטמאר רב האט מען געפרעגט פון וואו ער האט די כוחות, ער האט געהאט צו טון מיט די פיס, צו ליב די שמיני עצרת רגל בפני עצמו, ס'איז א אנדערע פיס, און אונז אויף אן אנדערע קאפ האט מען עפעס אלס געטאנצן, על כל פנים, ביי סטמאר קהל, מיטן גרעסטן פארנעם. מען שטייט נאך ושארי מען זאגט הקפות מען מיינט א גוטע סוחר האט איינגעקויפט האט באצאלט און שפעטער יעצט קריגסטו ביי הקפה א נייע הקפות נייע דאס נעמט מען יעצט הקפות נאך הושענא רבה מען קריגט יעצט הקפות אויף א גאנץ יאר אין טייערע אידן רבותי מען שוין געשמועסט אז ס'שטייט דער דער אבודרהם זאגט עס פשוט פשט ער זאגט והשיאנו השם אלוקינו וואס טייטש והשיאנו את ברכת מועדיך, ווי אבודרהם פשוט פשט, זיי לאדן אונז לאדן אן אויף אונזער ברכות אין דעם יום טוב, לאדן אן, נישט אריבער גיין די אנדערע וואך זאל בלייבן אויס קאפעליטש מאכער, לאדן אונז אן יעצט, את ברכת מועדיך זאגט די אבודרהם מער וואס מען קען טראגן, לאדן אונז אן אסאך ברכות, כברכת פון והשיאנו והשיאנו, לאדן אונז אן, איי, דאס איז די, און שפעטער זאגט ער אויך אט מלשון משיאין משואות, אנצינדן א פאקל, זיך אנצינדן, זיך אנצינדן מיטן יום טוב אטאמאטיש. ווי האט ער געזאגט דער בית אברהם? מען צינדט אן א פאקל, יא? וואס מער דו וועסט עס אנצינדן, וואס הויכער דו וועסט עס מער האלטן, וועט עס, וועט עס באלייכטן מער, מער ווייטער. וואס מער דו וועסט זיך יעצט אויפהייבן מיט דעם פאקל, וואס מער עס וועט זיך מער אנצינדן אין דעם פאקל, מיט, מיט א חמה און א דביקות, מיט א הייסקייט, וועט עס באלייכטן אויף די גאנצע ווינטער נעכט ארום און ארום. והשיאנו, דו צינד אן, והשיאנו, לאדן אן. ווי זאגט דער, דער שפת אמת. איז פארשטענדיג ביי והנחילנו ה' אלוקינו בשמחה וששון מועדי קדשך זאגט ער ווען קריגט מען א נחלה נאך וואס די טאטע גייט אוועק, אונז וויל מיר די אנדערע וואך זאלן אונז בלייבן בשמחה וששון, זאל בלייבן א נחלה, א נחלת עולם ביי אונז, א נחלת עולם, ווי מיר געשמועסט א די די די פראנקפורטער די הייליגער פראנקפורטער די ינוקא פלעגט זאגן אז די משנה אין יומא עס שטייט דארטן מיקירי ירושלים האבן באגלייט דעם משלח את השעיר לעזאזל, ס'איז געווען אויסגעשפרייט פון ירושלים ביז צום עזאזל צען סוכות. און על כל סוכה וסוכה אומרים לו, דער משל, מ'האט געזאגט פארן משלח את השעיר הרי מים והרי מזון, מיסט אביסל מים מיסט אביסל מזון, רואיג, הרי מים והרי מזון, האט די ינוקא געשריגן פארן עולם, על כל סוכה וסוכה, יעדן סוכה שרייט מען צום אינגערמאן, הרי מים והרי מזון, פאק זיך אן די קעשענעס, פאק זיך אן די קעשענעס ווייל ביז איבער א יאר וועסט נישט האבן אזעלכע טעג, הרי מים והרי מזון, לייג אריין אין דיר, פאק אן אין דיר. פאק אן! די תכלית איז דאך ס'זאל בלייבן! ווי זאגט דער בית אברהם? ער זאגט איינער האט געברענגט א גאנצע קאסטן מיט טשאקאלאדקעס צו א צו א אינגל, וואס איז געווען די תכלית? זאלסט אויפעסן יעצט אלע טשאקאלאדקעס אין איין נאכט? ניין, וואס איז די, ס'זאל זיין אויף א גאנצע ווינטער. זאגט ער דער רבונו של עולם האט געגעבן אזא יום טוב, אזא הייליגע יום טוב, וואס איז געווען די תכלית? זאל באלייכטן די גאנצן ווינטער, זאל באלייכטן, קומען א געזונט פרייליך יאהר. זאגט ער, וואס האט געזעהן, וואס האט געטוהן א קלוגע קינד, זאגט ער, קלוגע קינד איז געלאפן צו די מאמע, מאמע איך קען נישט אכטונג געבן אויף דעם, איך בעט דיר, דו גיב אכטונג עס זאל בלייבן אויף א גאנצן ווינטער, בעטן אונז צום אייבערשטן והשיאנו דו גיב אכטונג אויף אונזערע ברכת מועדיך אויף א גאנצן ווינטער, דו שובה אלינו בהמון רחמיך, דו גיב אונז אכטונג אויף אונז אויף א גאנץ יאר. רבותי, לסיומא דמילתא, איך האב דא פריער דערמאנט אז אין הלכה שטייט שוין אז מען דארף אוועק נעמען די ארויס נעמען די טבעות, מ'זאגט נאך דער קדושת יום טוב האט געזאגט מיט בכיות נוראות דעם משל וואס איז טייטש מסירין הטבעות מען נעמט אוועק די טבעות, ארויס נעמען די טבעות, האט ער געזאגט איז געווען אמאל א בן מלך, געווען א בן מלך וואס האט זיך געפירט מיט א גסות, נישט ווי קיין בן מלך, האט דער מלך אים פארטריבן אין עפעס א דארף דארטן, זיי גייען דארטן אין עפעס א דארף דארטן, און דארטן אין דארף האט מען אים געפייניגט, ער איז געגאנגען מיט א גאלדענע בעקעטשע, איך בין דאך א בן מלך, זיי האבן געזאגט וואס דרייסט א קאפ, מען האט אים געגעבן פרעסק, מען האט אים אויסגעטון די גאלדענע קליידער, מען האט אים אנגעטון מיט בגדים צואים, אנגעטון מיט בגדים צואים, מען האט אים געפראסקעוועט, און ער האט געשריגן איך בין א בן מלך, ער האט געזאגט קוק נישט אין קאפ אריין, מען האט אים אנגעטון בגדים צואים, מען האט אים געזעצט.

זאגט די קדושת יום טוב, דער מלך איז געווען דארטן א וואך צייט, א נאכט איידער דער מלך האט געדארפט ארויספארן, דער בן מלך איז נישט געווען קיין גאנצער טיפש, ער האט פארשטאנען אז ס'איז א שפיל דא פאר'ן מלך, זיי שפילן דא, איז דער מלך האט געדארפט אוועק, א נאכט איידער דער מלך האט געדארפט אוועקפארן, איז דער בן מלך געלאפן צו א פריינט זיינע, צו א גוטע פריינט, צו א חבר, צו פרעגן, זאג מיר א עצה, וואס טוט מען דא, מארגן פארט ער, מארגן פארט ער אהיים טאטע. איז וואס טוט מען, נו, דו זיי נישט קיין נאר, האט אים געזאגט, דו לויפסט אריין צום טאטן אין צימער, ווארף זיך אראפ אויף דער ערד, און זאג אים אז ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט קיין גאלדענע קליידער, בגדים צואים טוט מען אן א גאנץ יאר, זיי פראסקעווען מיר, ס'איז ביטער מר ממרורים איז דא, ס'איז נישט אמת וואס דו האסט געזען טאטע, דו האסט דא געזען א וואך, ס'איז געווען א שפיל נאר פאר דיר, ס'איז נישט אמת.

איינמאל די גוף הערט אז די מלך קומט, ווען ראש השנה קומט די מלך דא אראפ, אוי כאפט ער א ציטער, קומט דא ונתנה תוקף, ער כאפט א ציטער, טוט ער זיך אן שנעל די ווייסע קיטל, און ער טוט שבעה סליחות טעג, און ראש השנה מיט יום הקדוש, ער לויפט אין מקווה לפני השם תטהרו, און ער רייניגט זיך, ס'קומט די לעצטע מינוט, פונקט ווי דעמאלטס איז געווען די לעצטע נאכט האט ער. צילט ער די לעצטע מינוט זאגט ער מסירין הטבעות, וואס איז דאס די טבעות מיינט די קשר, מען שרייט צום אייבערשטן רבונו של עולם זיי וויסן ס'איז נישט אמת אונז זעמער נישט צוגעבינדן צו דיר, ס'איז נאר געווען אזא מאל מ'האט געכאפט א פחד אין די טעג דערפאר האט מען זיך צוגעבינדן, זאלסטו וויסן מיינט א גאנץ יאר איז מען מיט דעם צורר דער אכזר דער יצר הרע פייניגט ער לאזט נישט קיין מנוחה, דער צורר דער אכזר לאזט נישט קיין מנוחה א גאנץ יאר, מסירין הטבעות מען שרייט ארויס דעם אמת צום בורא עולם, זאלסטו וויסן ס'איז אונז נישט גוט מיט דעם יצר הרע.

עכבו עמי יום אחד פרעגן אַלע די קשיא, נאָך אַ טאָג עט נאָר מאַכן שווערער די פרידה, נאָך אַ טאָג עט מאַכן שווערער די קשיא, די קשה עלי פרידתך, וואָס ט'ער פאַרדינט פון עכבו עמי יום אחד, אַלע פרעגן די קשיא עט נאָר מאַכן שווערער די פרידה. זאָגט דער ישמח ישראל מיט אַ צווייטן משל, זאָגט דער ישמח ישראל אַז ס'איז געווען עפּעס אַ בן מלך וואָס האָט חתונה געהאַט ממרחק מרחקים, ער האָט חתונה געהאַט ווייט ווייט פונעם טאַטן, ווייט אַמאָל איז נישט געווען קיין טעלעפאָן און נישט געווען קיין פעלעפאָנעס און נישט געווען קיין טעלעגאַ נישט געווען קיין טעלעגראַמעס, און א ווארט פונעם טאטן, און דער בן מלך האט חתונה געהאט דארטן און האט זיך געבענקט צום טאטן, האט שוין נישט געקענט צוריק קומען צו זיך פון בענקעניש, די חולת אהבה וואס האט אנגעמאכט די נפש איז אויסגעגאנגען פון געגועים האט נישט געקענט, ביז דער בן מלך זאגט דער ישמח ישראל איז געוואר געווארן אז דער טאטע קומט דארט אין די מדינה, אה, טאַטע קום דאָ אויף אַ וואָך! טאַטע איז געקומען אויף אַ וואָך, האָט פֿאַרברענגט מיט אים, פֿאַרשטייט זיך, ווי ליכטיק און זיס און פֿריילעך ס'איז געווען. זאָגט די ישמח ישׂראל, אָבער ס'איז געווען אַ נאַכט, איידער די טאַטע האָט געדאַרפֿט אַרויספֿאָרן, איז דער בן-מלך אַרײַנגעלאָפֿן צום טאַטן און האָט זיך אַוועקגעוואָרפֿן פֿאַרן טאַטן און זאָגט, טאַטע, דו פֿאָרסט זיך מאָרגן אַהיים? וועמען לאָזטו מיר דאָ איבער? די געגועים, כ'וועל עס נישט קענען אויסהאַלטן! כ'וועל עס נישט קענען אויסהאלטן, כ'וועל עס נישט קענען איבערטראגן די געגועים, אזוי האט ער געשריגן צום טאטן, זאגט דער ישמח ישראל, כ'וועל נישט קענען אויסהאלטן די געגועים, זאגט דער ישמח ישראל האט דער טאטע געענטפערט צו דעם זון, פאר דיין, דיינע געגועים פאר דיין חולת אהבה, קיין דאקטאר האב איך נישט, כ'האב נישט קיין דאקטאר צו דיינע געגועים, איך האב נישט קיין טאבלעטן צו דיינע געגועים אויכעט נישט, אבער כ'האב פאר דיר איין פשוט'ע עצה, וואס איז די עצה? האלט מיך דא אפ, קשה עלי פרידתכם עכבו עמי יום אחד בעט זיך די אייבישטער האלט מיך דא אפ ביי דיר, עכבו עמי האלט מיר אפ, בלייב נישט די אנדערע וואך א מאטל נאר, יום אחד איז די געדאנק, נעם זיך איין זאך פון דעם שמיני עצרת, יום אחד איינס עפעס נעם, א גרויסע שיינע לוסטער פון דריי שטאק, אויף וואס שטייט עס אויבן? אויף א קליינע נאגל שטייט עס. דאס איז יום אחד נעם איין קליינע נאגל אויף דיר, נעם מיט דעם שמיני עצרת דעם אור האורות אויף א גאנץ יאהר, נעם אויף זיך עפעס, עכבו עמי יום אחד, האלט עס איין מיט דיר, אזוי זאל בלייבן ביי דיר א גאנץ יאהר. זאגט די אבני נזר דערפאר די קרבן מוסף פון שמיני עצרת פר אחד איל אחד, א גאנץ יום טוב, פרים, וואס מ'האט געליינט, פרים תשעה, אילים שנים, כבשים בני שנה ארבעה. קומט שמיני עצרת פר אחד איל אחד זאגט דער זאגט דער אבני נזר דער רבונו של עולם בעט דיר ס'אזויפיל ראש השנה יום כיפור חול המועד טעג איך בעט דיר פר אחד לאז איין זאך איבער איין נאגל אויף דעם גרויסן נברשת איין נאגל לאז איבער אויפן גרויסן לוסטער עכבו עמי יום אחד נעם עפעס מיט מיט דיר נאך אזא מסירה נטבעות זאלסט זיך נישט דארפן וויינען מסירה נטבעות עפעס טראכט זיך איבער ווי אזוי נעם איך עפעס א נאגל און איך בלייב מיט דעם עפעס לאמיר עפעס מיט עפעס בלייבן דא. מיט דעם איז צו באלייכטן די אלע גרויסע ווינטער נעכט, די אלע גרויסע ווינט ווי מען פלעגט דאך זאגן, די באקאנטע אמרה איז געווען אז מען האט געזאגט נאך שמחת תורה ביז יעצט איז געווען גרויסע טעג יעצט קומט די גרויסע נעכט, מען האט געמיינט די גרויסע ווינטער נעכט, יא מען האט געמיינט די, אבער וואס איז געווען די געדאנק? ס'זענען אריין געקומען אמאל אפאר אינגעלייט צו ר' מאטל לעכעוויטשער, מוצאי שמחת תורה מיט אונזער רבי, געווען דא יום טוב, ס'האט געקאכט, וואס גייט זיין די אנדערע וואך רבי? וואס גייט דא זיין די אנדערע וואך רבי? ס'איז געווען יום טוב, ס'געווען אזוי געשמאק, וואס גייט זיין? האט ר' מאטל לעכעוויטשער זיי געזאגט אזוי רבותי, שימו לב אל הנשמה, האט זיי געזאגט אז שטייט פון ר' אהרן הגדול, אז שטייט אין פסוק וכי תזבחו זבח תודה להשם לרצונכם תזבחו, זאגט ר' אהרן הגדול, אז איינער וויל היינט תשפ"א,

ארויס לויפן פון בעט אזוי ווען ס'קאלערט, צו אין דעם בית קבלת ישראל צו איבערברעכן עפעס א נאכט, צו איבערברעכן עפעס א עצבות, צו איבערברעכן עפעס אין יראת שמים, התמדה בתורה איבעראל, דאס נעמט מען מיט. מ'לאזט זיך נישט, אין יעדן מצב.

ווען מ'אנטלויפט די גמרא זאגט איינער ס'אנטלויפט פון א עבירה הבא דבר עבירה לידו ער האט א קרעדיט פון א נס עושין לו נס כל הבא דבר לידו וניצל ממנו עושין לו נס ער האט א קרעדיט פון א נס פשוט פארמאכט די אויגן עושין לו נס די גמרא דערציילט דארט מורא'דיגע מעשה'ס מיט תנאים אמוראים ווען מ'אנטלויפט פון א עבירה רב כהנא אראפגעטאנצן פון דאך אליהו הנביא האט אים מקבל געווען רב צדוק אריינגעגאנגען אין אויוון דארטן ברענגט די גמרא צו דעם פסוק ברכו השם מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו איז די מהרשא דארטן אויפן פלאץ א מורא'דיגע מהרשא ער זאגט פארוואס שטייט קודם גבורי כח עושי דברו און שפעטער לשמוע בקול דברו די סדר איז פארקערט קודם הערט מען און שפעטער עושי דברו זאגט די מהרשא דו פארשטייסט נישט פשט זאגט די מהרשא מלאכיו די ערשטע זאך זאגט די מהרשא וואס הייסט עס מלאכיו מהרשא איז אויך אין קידושין דף מ ב און נאך אין סוטה זאגט די מהרשא מלאך הייסט איינער וואס האט צובראכן דעם יצר ער הייסט א מלאך א מלאך זאגט ער גבורי כח עושי דברו דו האסט געבראכן יעצט דעם יצר? איז לשמוע בקול דברו גייט אויפן אייבערשטן, דער רבוש"ע זאגט איך מוז אויספאלגן זיינע אלע משאלות יעצט א רפואה א ישועה פרנסה א שידוך קינדער וואס ער דארף, לשמוע בקול דברו ער ווערט אויף צוויי מינוט רב שלומקע זוויעלער דאס מיטנעמען פונעם הייליגן יום טוב מועדי השם מקראי קודש אביסל עקשן אין יעדן מצב עקשן ווי האמער געשמועסט ווער איז די גרעסטער ברסלב'ער חסיד? ווער איז די גרעסטע ברסלב'ער חסיד? די יצר הרע. ער האט זיך קיינמאל נישט מייאש פון מיר. און וואס איז די לימוד פון אונז? כי תצא למלחמה, מאויבי תחכמני איך זאל זיך קיינמאל נישט אויפגעבן? יעדער איינער בעליות גם בירידות, זיך אויפהייבן און און און דער אייבישטער רחמנות האבן, יעלה זכרוננו לפניו לטובה, מ'זאל זוכה זיין צו הושענא רבה צו א גרויסע ישועה, מ'זאל זוכה זיין צו לעכטיגע קוויטלעך, ווי ס'האט געזאגט רבי נפתלי ראפשיצער, לעכטיגע קוויטלעך מיט גרויסע אותיות די רבי'ס זאלן אויך קענען ליינען.